א גוטן ערב שבת קודש פרשת כי תבוא, אום מוצאי שבת אדער זונטאג אינדערפרי, יעדער לויט זיינע מנהגים, הייבט מען שוין אן צו זאגן סליחות, אבער דאס נאר אשכנזים, ווייל די ספרדים זאגן א גאנצן חודש סליחות, פארוואס? ווייל זיי עסן דאך. פלייש די גאנצע נײַן טעג? זאגט מען זיי יעצט באצאל זאג סליחות. איך דאווען דאך נישט אין אונזערע שולן מען האט דאך מיך ארויס געווארפן ברוך השם פאר גוד ריזען איז למעשה קאלט מען מיך יעצט אפ אז אין אלע שולן שטייט מען זאל יאוואזשנער רעבעצין מען זאל מתפלל זיין מתפלל זיין איז דאך די רמב"ם וואס הייסט לא תלכו עמי בקרי אז מען וועט זאגן אז ס'איז נאר א מקרה און מען בארעכנט זיך נישט אז דאס טוט אלעס דער אייבישטער און מען בארעכנט זיך נישט פארוואס ער טוט עס כדי מען זאל תשובה טון. יעצט איז די שאלה איז אזוי, דער יאוואזשנער האט בלוט, אסאך בלוט אויף זיין הענט, איינס האט ער בלוט, איך האב דאך אים אפגעקאלט, ער איז געגאנגען האט ארויסגעגעבן א צעטל אויף מיר, ער האט זיך נאך בכלל נישט אראפגעזעצט מיט מיר, ער האט אסאך בלוט אויף די הענט, און איך האב אים מוסר געזאגט, איך האב אים געזאגט וואס הייסט דו טוסט אזא זאך, איז וואס האט ער גענפערט, אונז ווייס מיר גדולי הדור אונז ווייס מיר וואס מען טוט, יעצט האט ער נאך א זאך. ער האט מברר געווען אז צו לערנען אז ס'איז נישט דא חלילה א באשעפער און נישט דער באשעפער האט חלילה באשאפן די וועלט איז אויך נישט קיין עבירה? פארוואס ווען ס'שווינדלט צוויי הונדערט מיליאן דאלער פאר די אויגן טוט מען וואס מ'דארף? האט א בית מדרש פול מיט טליתים פון אלט סאטמאר איך זאל פראבירן אנדערש צו זאגן? ביי דעם האלט מען יעצט. יעצט גייט זיין א מחלוקת ווער האט גורם געווען איר טויט צו האט עס גורם געווען. דער יאוואזשנער שייגעץ ווייל ער האט אונטער געשריבן אויף מיר א חרם איך האב אים געווארנט דעמאלטס טשעפע נישט מיט מיר ווייל דו טשעפעסט נישט מיט מיר פערזענדליך דו טשעפעסט מיט די סעיפטי פון די טשילדרען ער האט נעבעך נישט קיין קינדער איז במילא קען ער נישט וויסן וואס דאס הייסט סעיפטי אוו טשילדרען וועגן דעם שטייט אז סנהדרין האט נישט געטארט זיין נאר א מענטש וואס ער האט געהאט קינדער און האט מיטגעמאכט צער גידול בנים ווען נישט מען זעט א סורר ומורה וועט ער זאגן הרג'ן אים פארוואס נישט ס'איזי הא? איז למעשה ווייסט מען דאך נישט פונקטליך, און יעצט א מחלוקת פארוואס דאס איז געקומען, צו דאס איז געקומען ווייל ער האט געטשעפעט מיט די קינדער אנשים, צו ווייל ער האט געטשעפעט מיטן אייבערשטן, און מסתם קם ליה בדרבה מיניה האט געטשעפעט מיטן אייבערשטן. אויסער דעם בר מן דין איז דא דא נאך א חטא, יעדער ווייסט דאס ווער ס'פלעגט גיין.

את כבוד עשרו ורוב בניו, אלעס געזאגט. פרעגט די וועלט א קשיא, ער האט געדארפט איר זאגן את כבוד עשרו פארשטייט זיך, אבער רוב בניו זענען דאך אין איינעם געהאט די קינדער, איך האב אמאל געזאגט מיר פרעגן א קשיא פון דא און מען ענטפערט ממקום אחר, פון אן אנדער פלאץ ענטפערט מען דעם תירוץ, איז די תירוץ איז ס'געווען ממקום אחר אויכעט, זעלבע דא אויכעט. האדרעס טאדרעס איז דער פרומע בהמה משבת לשבת, צו מחודש לחודש, צו משנה לשנה, יא יא, זי מיט די בית האט זיך געקלאפט גוט, ס'געווען א מחיה, ס'איז נישט קיין חילוק, זאלסט זיך אויסלערנען איין זאך האדרעס טאדרעס באבלט נישט מענטשן, דאס איז געווען דער אלטער סאקמערע קאקמערע דרך און וועגן דעם האט דער דרך נישט מצליח געווען, דער דרך איז א דרך וואס איז אפגעפרעגט ביי אלע סאטמארע אידן. יעצט גערעדט וועגן דעם קלויזנבורגער רב אז ביי אונז האט מען געזאגט אלי' דוד ריטנאויער, טיטרנאויער ווי אזוי האט ער געהייסן, פלעגט אריין קומען יעדן זונטאג אין סטאקן סטריט, דער קלוצענבורגער גלח. שייגעץ וואס דו ביסט, דו ביסט א משפחה פון בהמות געווען, טירנאויער איז געווען אויסגעשפראכענע עם הארצים, ער שלאגט זיך מיטן קלוצענבורגער רב, קלוצענבורגער גלח רופט ער אים, עניוועי, אויסגעשפילטער דרך. מ'האט יעדן אין דער ערד געלייגט, און יעצט איז מען אליינס אין דער ערד. גייט אריין אין בית מדרש שרייבען, ס'איז דא צענדליגע קינדער גייען אין פאבליק סקול, ס'איז זייער גוט אז זיי גייען אין פאבליק סקול, ווען נישט וואלט מען זיי דאך געווען אין דער גאס, ס'איז זייער גוט, עטס האט עס נישט אנגענומען, מ'האט אנגענומען אזוי, מ'וויל אננעמען דיין קינד, קודם מוזטו באצאלן פינף הונדערט דאלער א חודש, און טאמער האסטו נישט צו באצאלן, גיי אין דער ערד, מאך נישט קיין קינדער. נאכדעם אז דו האסט שוין צו באצאלן און כאטשיג די גאווערמענט באצאלט דאך די אלע זאכן ס'ווערט דאך באצאלט די גאווערמענט באצאלט פאר די אלע שכר לימוד פראגרעמס נאכדעם הייבט מען אן אזוי די שטיצט ער אביסל דאס בערל זאל דיין זון ווערן א גוי נאכדעם הייבט מען אן אזוי וועלכע הכשר עסטו פון וועלכע כשרות פון אהרן צו פון זלמן לייב נאכדעם האסט א סעלפאון סאיז געלייגט א פילטער דערויף צו סאיז נישט געלייגט האסט א קאמפיוטער אינדערהיים דיין ווייב שמירט זיך מיט אביסל בלאש אביסל סאיז צו רויט סאיז ווייניגער רויט זי לייגט ליפסטיק אויף די אויף די ליפן קאמאן, עטץ האטס ארויס געווארפן די קינדער יעצט לויפט מען און מ'דארף ראטעווען די קינדער, ראטעווע נישט קיין קינדער זאלן זיי גיין אין פאבליק סקול מען דארף נאר איין זאך מאכן, ווען עטץ האטס ענק געשלאגן מיט מיר האב איך אויכעט אריין געגעבן מיין אייניקל אין פאבליק סקול איך האב געזאגט אין גאסן וועט ער נישט גיין איז נאך געווען א פראבלעם וועגן עסן האב איך געזאגט די עסן איך וועל אים שיקן עסן יעדן טאג כ'על אים מיט שיקן א סענדוויטש. דערווייל איז געווען דארטן די סופערינטענדענט האט זיך אנגעהויבן צו זארגן וואס ס'וועט זיין מיט עסן, און זי האט געוואלט צושטעלן א מלמד וואס דער מלמד דארף אים איבערטייטשן יעדע זאך ווייל ער קען דאך נישט קיין ענגליש, און זי האט מיר אפילו געוויזן אז זי זארגט זיך שוין אז אין אין איסטערן דיסטריקט אינעם היי סקול וויאזוי מ'וועט אים אריינשטעלן ווייל מ'דארף האבן ספעשל העלפ און דאס איז פאר איין יונגל, שטעל דיר פאר ווען אונז וואקן מיר אריין צו די גאווערמענט און זאגן מיר אונז וויל מיר אין פאבליק סקול האבן הונדערט קינדער, ווייסט וואס דארט גייט זיין? א מהפכה גייט זיין! עטס עטס קענען קאק מיר יאק מיר באק מיר אפשפארן אלע ענקערע מוסדות אלעס וואס די דברי יואל האט געבויעט וועט גיין לטמיון פארוואס פארוואס ווייל ער האט עס נישט איבערגעלאזט אין גיטע הענט האט איבערגעלאזט דעם סיגוטער זאל זיין זיין ממלא מקום א איד וואס האט מאכיל געווען נבילות וטריפות אלע יארן פאר קינדער אין אז מ'האט אים נישט געוואלט אויפנעמען צו זיין דער דעם רעבנס פאלאוער האט ער געזאגט ער וועט זיך נוקם זיין אין יעדן עקסטער אין שוין אין דאס האמיר ערלעבט. און ווייל מ'האט דאס דערלעבט, זעהן מיר אזוי אויס, מיר זעמיר גוט אין דרערד. איך האב דאך געוואלט זאגן אז די פרוי וואס זי פירט אן די גאנצע מערכה אז ס'זאל זיין אין ישיבה אוניווערסיטי א געי קלאב, די הייסט מייזעלס. אלמא עכברי רשיעי נינהו, זיי האבן דאך קיין גוטס נישט געטון פאר כלל ישראל, אויך ס'איז יעצט דא א בריוו וואס איז ארויסגעקומען פון ר' אהרן סאלאווייטשיק און ער שרייבט ווי אייביג מ'זאל מתיר זיין צו מאכן געי אויף די פרעמיסעס אזוי האט ער געשריבן נאך מיט פערציג פופציג יאר צוריק, האט ער געשריבן, און ס'איז בעסער צוצושפארן די ישיבה אוניווערסיטי, זאגט ער, נאר וואס, די היי אפישעלס וואס זיצן ביי די שיסל וועלן עס נישט צולאזן, ווייל זיי ווילן דאך אז זיי זאלן בלייבן און עס האט מיט זייער דזשאב. זאג איך דא אויך, אין סאטמאר יעצט קענטס איר אויך מאכן געי, מיר מאכן אזוי, אזוי ווי נחמיה וועבערמאן האט מראיין געווען סאטמארע מיידלעך, און די מיידלעך זאלן מראיין זיין בחורים, און עס זאל זיין א מחיה, איך מיין פארוואס נישט געי אן די פרעמיסעס. קומען צו דעם, ס'גייט קומען, ווייל ס'איז דא חברה וואס וואלטן געוואלט זען סאטמאר זאל ווערן דערטראנקען אין א לעפל וואסער, זיי האבן אפגעטוען רשעות אלע יארן פאר בחורים און פאר קינדער פאר גארנישט און פאר מיידלעך, סתם רשעות, דאס איז עס, און ווען דער רבי האט געגרינדעט דעם הייליגן שטעטל וואס מ'האט געמיינט אז דארט וועט משיח קומען אויפפיקן די אידן, איז געדענק איך, איך דענק עס ווי היינט, ס'איז. שלמה יענקל געלבמאן, ער איז געווען א פאס טויער, ער איז געווען גראב ווי א פאס און ברייט ווי א טויער. א רשע מרושע א הונט האלט ער מיך איין טאג אפ, כ'האב געוואוינט דעמאלטס אויף ראטלעדזש סטריט, זאגט ער מיר, דו ווייסט דו ביסט געפארן מיט א קאר זיבעציג אדער אכציג מייל אין קרית יואל, דו האסט געדרייווט ווי א משוגענער, האסט געקענט איבערפארן מענטשן חלילה, זאג איך פיין ווען איז דאס געווען, זאגט ער היינט וויפיל אזייגער? דרײַ, זאג איך אים ערבי איך וויל דיר עפעס זאגן, עס קען זיין אז ס'איז אמת, כ'בין עס נישט מכחיש נאר די פראבלעם איז אז איך האב נישט קיין קאר. איך האב אינגאנצן נישט קיין קאר? אה ניין דו האסט נישט זאג איך אים סקרו יו מיט אינגאנצן די אלע שיטה וואס עטס פארקויפטס מיט מיט בויעט א שטעטל פאר פאר יודישקייט א באנטש אוו פריקס דעטס אלל יו אר בלויז איך האב נישט געהאט קיין קאר דעמאלטס נישט געברויכט קיין קאר האב איך נישט געהאט כ'האב היינט אויך נישט קיין קאר כ'האב מיין גאנץ לעבן נישט געהאט קיין קאר האב איך געברויכט האב איך געדינגען ראזנבערג האט נישט קיין קאר ער האט גארנישט און די חברה האבן א פראבלעם נחום ראזנבערג האט געדרייווט זעכציג זיבעציג מייל א שעה אין א שטעטל. האט זיך דאך געדרייווט צו גיין סאטמאר אלע יאר און דאס נישט וועלן וויל איך זאגן אז דארט וואלט עס מזנה געווען מיט דיין טאכטער ווען זי איז צו גיין סאטמאר. איין שטיק זנות און איין שטיק לאו-לייפס און איינער האט געוואלט איבערוואקסן דעם צווייטן און דער סוף וואס יוסף האט געלאנדעט קיין שום אידיש קינד זאל נישט אזוי לאנדן נאך אלע הארעוואניעס האט ער געזאגט פאר זיין זון כ'בין געבליבן מיט איין באשעפער כ'האב ארויסגעווארפן ווי א הונט סיגעטער האט איבערגענומען עניוועי. די גוטע נייעס, אזוי ווי ס'קומט דאך יום כיפור דארף מען רעדן אביסל בין אדם לחבירו, ווייל אז ס'איז נישט דא קיין בין אדם לחבירו איז נישט דא קיין בין אדם למקום, איז דער אייבישטער נישט מוחל, און כ'וועל דארט אביסל מרחיב בדיבור זיין. מ'האט געליינט די פרשת מטות, וישלח אותם משה אלף למטה, דאס איז געווען אין קאפיטל ל"א פסוק ו', דארטן רעדט מען אז דער אייבישטער האט געזאגט פאר משה רבינו זאלסט נקמה נעמען אין מדין פאר דעם וואס זיי האבן געטון פאר די אידישע קינדער, זיי האבן זיי געמאכט זינדיגן, און נאכדעם וועסטו שטארבן, און דאן וועט זיך אנהייבן די עכטע לעבן, ווייל דאס לעבן דא איז דאך נאר צייטווייליג. אין די מדרש תנחומא פרעגט ער אזוי, דער אייבערשטער זאגט פאר משה נקום נקמת בני ישראל אתה בעצמך, דאס מיינט דו אליינס, און ער גייט און ער שיקט שליחים וישלח אותם משה אלף למטה, נאר וואס זאגט דער מדרש תנחומא אזוי, מדרש תנחומא איז פון רבי שמעון בר יוחאי, זאגט ער אזוי, וויבאלד משה רבינו איז אויפגעוואקסן אין מדין, האט ער געזאגט, ס'איז נישט ריכטיג אז איך זאל זיי מאכן צרות, איך טאר זיי נישט מצער זיין, זיי האבן מיר געטון א טובה, און ס'ווערט דארט געברענגט באר דשתה ביה מיא לא תזרוק בו קלא, אין א ברונען ווי דו האסט ארויסגענומען וואסער ווארף נישט אריין א שטיין, יעצט לכאורה דארף מען פארשטיין וואסארא תשובה איז דא אין דעם, דער אייבערשטער זאגט גיי זיי דיך נוקם נקמת בני ישראל, דו אליינס, און ער גייט שיקן אן אנדערן, ס'איז נישט צו פארשטיין דאס. נאר מען מוז זאגן א מורא'דיגן שיינעם פשט, איז אז מען זאל יענעם מכיר טובה זיין איז אזא וויכטיגע זאך, און ס'איז אזוי מענדעטארי אז אפילו ווען דער אייבערשטער זאגט זאלסט גיין נקמה נעמען, קען נישט זיין אז דער אייבערשטער זאל האבן געמיינט אז ער אליינס זאל נקמה נעמען, אז משה רבינו זאל נקמה נעמען, ווייל. דעמאלטס טוט ער ווייעלעיטן די זאך וואס מכיר טובה פאר דעם וואס האט אים געטון א טובה, איז אפילו דער אייבערשטער האט אים געזאגט דו זאלסט גיין נקמה נעמען, האט פארשטאנען פון דעם משה רבינו ס'מיינט נישט ממש איך אליינס, איך דארף שיקן שליחים אבער איך אליינס קען נישט גיין ווייל איך בין דארטן אויפגעוואקסן, דארט האט ער חתונה געהאט אין מדין און אזוי ווייטער. אונז געפינען מיר נאך א זאך אסאך. מער אינטערעסאנטער, האב איך שוין אסאך מאל נאכגעזאגט, אייבישטער האט געזאגט, גיי נעם ארויס, ווען משה רבינו איז געווען אין מדין האט אים דער אייבישטער געזאגט גיי נעם ארויס די אידן פון מצרים, שטייט אין מדרש אז זיבן טאג האבן זיך פארהאנדלט דער אייבישטער מיט משה רבינו, וואס איז געווען דארט אין די זיבן טאג וואס משה רבינו האט נישט געוואלט גיין, זאגט דער מדרש, עס איז אין שמות רבה קפיטל ד', אמר משה להקדוש ברוך הוא, משה רבינו זאגט צום אייבישטן, וויבאלד יתרו האט מיר געעפנט זיין טיר, און האט מיך אריינגענומען און האט נאך געגעבן זיין טאכטער, קען איך אן זיין רשות נישט גיין. איז זאגט ער אזוי, כ ק כלומר ער מיינט צו זאגן אזוי פארן אייבערשטן, עט מיך יתרו לאזן גיין וועל איך גיין און ווען נישט עט דער אייבערשטער מוזן זיך זוכן אן אנדערן, ווייל ס'איז דא אזא מין זאך וואס דאס הייסט הכרת הטוב איך קען עס נישט טון. ס'זאל זיין א מוסר השכל פאר די אלע חברה, אלע חברה, עטס האטס א שווער, די שווער מען רעדט צאם אויפן שווער אויף די שוויגער, דאס אלעס טאר מען נישט טון, זי האט דיר געגעבן א וואוילע טאכטער און ווי נישט וואס האסטו קינדער פון איר, אמאל איז עס שווער, די שידוך גייט נישט אזוי גרינג, אבער נעווערדעלעס דו לאזט עפעס איבער, דערפאר ווען דו האסט נישט קיין קינדער, שטארבסט נעבעך אזוי אן גארנישט. פרעגסט משה רבינו האט נישט געוואלט גיין, וואנעט ווייסט מען אז ער האט געטוהן גוט, אפשר האט ער נישט געטוהן גוט, אפשר האט ער נישט געטארט זיך איינטענה'ן מיטן אייבערשטן זיבן טאג, איז די תירוץ איז פשוט, ווייל מען זעהט נישט אז דער אייבערשטער האט עס אים פארגעהאלטן, אויף אלע אנדערע זינדן האט אים דער אייבערשטער פארגעהאלטן און דא האט ער אים נישט פארגעהאלטן. זאגן די בעלי מוסר אז וויבאלד ס'איז א חיוב פון הכרת הטוב, דאס גייט אריין אין דעם ענין פון דרך ארץ, און אונז ווייס מיר אז דרך ארץ איז קדמה לתורה, א ווייל אז ס'איז קדמה לתורה איז האט משה רבינו דאס געמוזט אזוי טון. ס'ווערט אויך געברענגט לא תתעב מצרי זאלסט נישט פארמיאוסן א מצרי כי גר היית בארצו, דאס איז א פסוק אין דברים קפיטל כ"ג, איז אזוי הערט אויס א רש"י לא תתעב מצרי מכל וכל אף על פי. שזרקו זכוריכם. כאטשיג זיי האבן אריינגעווארפן ענקערע זכרים ליאור אין וואסער, זאלסטו אים נישט פיינט האבן. רש"י פארוואס שהיו להם אכסניא בשעת הדחק? בשעת הדחק איז אויכעט געווען עפעס ווערט אז זיי האבן אונז געהאלטן אין מצרים. אפילו זיי האבן געהארגעט די זכרים און ס'איז געווען א שעבוד, א מורא'דיגן שעבוד, אן אכזרישע שעבוד, אסאך יארן, אבער עטס האטס נאך געהאט אכסניא, אידן זענען אריין געקומען אויף מצרים געווען בשבעים נפש, יוכבד נולד בין החומות און מ'איז ארויס מיט זעקס הונדערט טויזענט מענטשן פון צוואנציג ביז זעכציג ווען ס'איז געווען אפאר מיליאן, אויסער דעם וואס דאס ציילט מען נישט, די תורה ציילט נאר פון צוואנציג ביז זעכציג, ממילא ביסטו מחיוב מכיר טובה צו זיין. און נישט נאר דאס, זיי בלייבן ביי אידן אין הארצן אויף אייביג, און נאך מער, דעם דריטן דור קענען זיי אריינקומען בקהל השם, אזוי שטייט אין פסוק, דור שלישי יבוא להם בקהל השם, פארוואס? ווייל מען האט געהאט אן אכסניא בשעת הדחק. יעצט. ווען א מענטש פעלט די מידה פון הכרת הטוב, איז נישט דער פשט ס'פעלט אים א מידה, דאס מיינט צו זאגן אז ער געהער נישט צו כלל ישראל, דאס איז אלעס וואס דאס מיינט צו זאגן. אין חומש שטייט אז עמון און מואב גם דור עשירי לא יבא להם בקהל השם עד עולם, דאס איז אין דברים כ"ג, פארוואס? יען אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים, ווייל זיי זענען ענק נישט געקומען געבן א ביסל ברויט און וואסער, און אויכעט ואשר שכר עליך את בלעם. יעצט דער הייליגער רמב"ן זאגט דארטן אז וועגן דעם איז דער אייבישטער אזוי ברוגז געווען אויף די עמון ומואב, זאגט ער מורא'דיג, הערט א רמב"ן, וועגן דעם איז דער אייבישטער אזוי מחמיר אויף זיי, ווייל זיי וואלטן געדארפט מכיר זיין אין די טובה וואס אברהם אבינו האט געטון פאר לוט זייער טאטן, ער איז זיך געגאנגען מוסר נפש זיין און זיך שלאגן פאר אים. און דאס נישט האבן הכרת הטוב, קענען זיי קיינמאל נישט אריינקומען אין כלל ישראל. איז דאך א מורא'דיגע זאך. מען האט זיי ארויסגעווארפן פון כלל ישראל, זיי קענען קיינמאל נישט אריינקומען, וועגן זיי האבן נישט געדענקט אז זייער זיידע האט געהאט א טובה פון אונזער זיידן. לוט האט געהאט א טובה פון אברהם אבינו. ווערט געברענגט אין די משנת ר' אהרן אז דאס איז נישט קיין עונש, ס'איז נאר אז מ'קען זיך נישט צו באהעפטן צו אידישקייט, צום אידישן פאלק, טאמער מ'האט נישט די געוואלדיגע מידות פון הכרת הטוב, אבער ס'איז נישט אלס עונש, יו דזשאסט דאונט בעלאנג דער. יעצט, ס'איז דא א של"ה הקדוש, וואס די של"ה הקדוש איז פון פרשת ויגש, ער ברענגט א מורא'דיגע זאך וועגן הכרת הטוב, ער זאגט אז ס'שטייט אין די תורה אז יוסף הצדיק האט צוזאמגעקויפט אלע ערד פאר פרעה אין די הונגער יארן, רק אדמת הכהנים לא קנה, און די גלחים האט ער נישט געקויפט. זאגט דער הייליגער של"ה הקדוש פארוואס האט ער נישט געקויפט וועגן הכרת הטוב, ווייל זיי די גלחים האבן אים געטון א טובה, דעמאלטס וואס איז געווען דער נעבעך ביטערער אומגליק פון די מעשה פון אשת פוטיפר האט מען אים געשטעלט אין קאורט, און די גלחים זענען געווען די פוסקים, זיי האבן גע'פסק'נט. און זיי האבן אויסגעהערט די מעשה, און זיי האבן געזאגט, ער איז גערעכט. זי, די פוטיפר'ס ווייב איז א ליגנער. און זיי האבן אים מציל געווען פון מוות לחיים. איז במילא, אזוי ווערט געברענגט אין די חז"ל, איז במילא האט ער געמוזט זיי צוריק טון יעצט א טובה אז זייער ערד האט ער נישט געקויפט. ער האט זיי געלאזט זאלן בלייבן, כאטשיג זיי האבן נישט געהאט צו עסן, און זיי האבן געדארפט האבן מיט עפעס וואס צו קויפן, אבער ער האט נישט גענומען זייער ערד. פאר זיי האט ער געגעבן א וועלפעיר טשעק ווי מ'זאגט. ער זאגט און פירט אויס דער של"ה הקדוש, צריך אדם שלא להיות כפוי טובה, א מענטש זאל זיין אז ער זאל חלילה נישט זיין קיין כפוי טובה, וישלם טובה תחת טובה, מ'זאל באצאלן א גוטס פאר א גוטס, זאגט אפילו לגוי, היטיבה השם לטובים ולישרים בלבותם, אזוי זאגט דער של"ה הקדוש. עס ווערט געברענגט א מעשה פון די בעלי התוס' איך וויל ענק פארציילן א שיינע מעשה. דער שיטה מקובצת, ס'נישט אין קיין מעשה ביכל, די שיטה. ברענגט פון דעם ר"י מיגאש, דער ר"י מיגאש איז געווען איינער פון די ראשונים, און ער ברענגט אין מסכת בבא קמא, מען זאגט דארט אין די גמרא, בבא קמא דף צדיק ב' עמוד ב', בירא דשתית מיניה מיא לא תשדי ביה קלא, א בור וואס דו האסט געטרינקען דערפון וואסער זאלסטו נישט צוריק ווארפן א שטיין. ציילט ער א מעשה אזוי, רבו זיין רבי, צו דער רבי פון דעם ר"י מיגאש, איז געווען דער רבינו הגדול הרי"ף, הייליגער רי"ף. איינמאל איז ער שטארק קראנק געווארן, און עס איז געקומען א מענטש וואס האט געהאט א באד אין די שטאט, אין זיין הויז האט ער עס געהאט, און די דאקטוירים האבן געזאגט אז ער זאל גיין נעמען ווארעמע בעדער, רי"ף זאל גיין נעמען ווארעמע בעדער, און ער האט שטארק הנאה געהאט און ער איז געקומען צו זיך, ווייל אז מען שוויצט אויס, אפילו מען האט א קראנקהייט פיבער, עס גייט ארויס. און דער מענטש וואס האט געהאט דעם שוויץ האט געזאגט דעם הייליגן רי"ף קענסט זיצן דא ווי לאנג דו'סט געזונט ווערן, מען האט אים זייער מקרב געווען און מכבד געווען, און ער איז געזונט געווארן. במשך די צייט איז דער מענטש געווארן ארעם, געלט הייסט דאך זוזים, ס'רוקט זיך אמאל איז ביי איינעם אמאל ביי א צווייטן, און ער איז געווארן ארעם, ער איז געווארן א יורד, און. ער איז שולדיג געווען זייער אסאך געלט פאר די בעלי חובות, ביז ער האט געמוזט פארקויפן דעם מרחץ און באצאלן די חובות. שרייבט דער רי"ף אזוי, הערט ווערטער, לא אדין, איך וועל נישט פסק'ענען, ולא אורה, איך וועל נישט אויך פסק'ענען, מרחץ זה, וועגן דעם מרחץ, לא במכר, נישט ביים פארקויפן, ולא בשומא, און נישט ביים שאצן, ולא בשום דבר המתייחד בו, און נישט קיין שום זאך וואס האט צו טון מיט דעם מרחץ, קען איך נישט זאגן קיין מיינונג. אין פארקויפן וועגן וויפיל ס'ווערט וכדומה, לפי שרייבט ער שנהניתי ממנו, איך האב הנאה געהאט פון דעם מרחץ, איז שרייב דארטן ר"י מיגאש אין שיטה מקובצת אויף די גמרא בבא קמא דף צדיק בית עמוד בית שרייבט ער מה-דאך א דומם, די באד די באד האט דאך נישט קיין הרגשה. טאר מען נישט פארגעסן אז ער האט געהאט א טובה דערפון, קל וחומר שצריך להכיר טובה לבני אדם, פאר מענטשן המרגישים זיי פילן בהזק ותועלת. דאך אוודאי ביי א מענטש וואס ער שפירט דעם שאדן און אויך די נוץ דערפון, איז אוודאי באוודאי אז מען דארף זיכער זייער זייער שטארק אבאכט געבן אז מען זאל זיי נישט חלילה בא'עוול'ן. דער חידא אין ספר מדבר קדמות שרייבט אזוי און שיטה מקובצת, ברענגט ער אז אונז געפינען מיר ביי משה רבינו נישט געקענט שלאגן דעם יאור, ער האט נישט געקענט שלאגן דעם עפר ווייל זיי האבן אויף אים מגין געווען, דארטן האט ער אויף געלערנט אז הכרת הטוב איז אויך אויף א דומם. מען דערציילט אויפן חפץ חיים אז ווער ס'האט אים געטוהן א טובה פלעגט ער א גאנץ לעבן פאר יענעם מכיר טובה זיין, איינמאל. איז ער געגאנגען אין בית מרחץ אין ראדין, אלטע צייטן האט נישט געהאט יעדער איינער א וואנע מיט הייס וואסער, מען פלעגט גיין אין די מקווה פרייטאג נאכמיטאג, מען האט זיך דארט נאכגעבאדן איין מאל א וואך, דער רמב"ם זאגט מען זאל זיך באדן איין מאל א וואך, קיצור האט ער גע'חלש'ט און ער איז ממש געשטארבן, דעמאלטס איז געקומען דער בלן און ער האט געזען. אַז ער איז צוזאַמגעפֿאַלן און ער איז שױן נישט דאָ, האָט ער געמאַכט אַלעס װאָס מ'האָט געדאַרפֿט צו מאַכן, געגאָסן אױף אים קאַלט װאַסער מיט אַנדערע זאַכן, און דעמאָלט האָט ער אײביק באַדאַנקט דעם בלן דעם בעדער, עד כּדי כּך, אַז ער האָט אים געזעצט אױבן לעבן זיך אין שול, יעדן יום-טובֿ האָט ער געטרונקען מיט אים לחײם. האט אים געקישט אין שטערן און ער האט אים געווינטשט ער זאל מאריך ימים זיין נאך מער פונעם חפץ חיים און זיין ברכה איז מקוים געווארן און ער האט געלעבט נאנט צו נײַנציק יאר און ער איז געשטארבן אפאר חדשים נאכדעם וואס דער חפץ חיים שטארבן חיים שוין דעמאלטס איז געווען אן אלטער איד און ממילא האט ער אים געזאגט ער זאל מאריך ימים זיין מער פון אים. נאך א מעשה וואס מען דערציילט מיט רבי איסר זלמן מעלצער אז ס'איז געקומען א איד אים איינלאדענען אויף די בר מצוה פון זיין זון. עס איז געקומען דער טאג פון די בר מצוה, מען האט געזען ווי רבי איסר זלמן מעלצער קומט זיך שלעפן צו די שמחה, האט דער איד געזאגט, ר' טייערער רב, כ'האב דאך אייך איינגעלאדנט נאר איר זאלט געבן א ברכה, נישט אז איר זאלט אייך שלעפן אזוי ווייט. האט ער אים געזאגט, דו האסט מיך איינגעלאדנט צו די בר מצוה האב איך זיך דערמאנט ווען דו ביסט געווען א חתן, געגאנגען חתונה האבן, און דורך געלאפן אזויפיל יאר מאכסט שוין בר מצוה, האב איך אנגעהויבן צו טראכטן, אוי וויי אוי וויי, מיט וואס זאל איך אנקומען אויף יענע וועלט? האב איך אנגעהויבן מהרהר בתשובה צו זיין. אז דו האסט מיך איינגעלאדנט האט אין מיר אריינגעברענגט א געוואלדיגן הרהור תשובה. און בין איך דיר געקומען מכיר טובה זיין. און איך זאל דיר געבן יעצט א ברכה און איך זאל פערזענדליך אנטיילנעמען אין דיין שמחה. יעצט וועל איך ענק פארציילן נאך א מעשה פון ר' משה פיינשטיין. חתונה געהאט אן אייניקל פון ר' משה פיינשטיין'ס רעבע, געהייסן ר' פסח פריסטיק. האט חתונה געהאט אן אייניקל פון דעם ר' פסח. ר' משה איז געקומען צו די חתונה. און ר' משה האט געגעבן א טשעק אזוי ווי עס פאסט זיך, פינף הונדערט דאלער, דעמאלטס איז געווען אסאך געלט, פופציג דאלער האט שוין געהייסן דעמאלטס א שיינע נתינה, און די משפחה געהאלטן עס איז געשען דא א טעות, ר' משה האט זיך פשוט טועה געווען מיטן נאמבער, אנשטאט פופציג האט ער געגעבן פינף הונדערט, קש איז געווען זיי גייען עס אים צוריק געבן, קיינער וויל נישט האבן יענעמס געלט גע'גנב'עטע געלט, איז בקיצור האבן זיי אים געגעבן דעם טשעק און זיי האבן אים צוריק געגעבן. האט ר' משה געזאגט, ניין ס'איז נישט קיין טעות, גלייבטס מיר אז ענקער זיידע איז געווען מיין רעבע, ווען איך האב מער געלט וואלט איך דיר געגעבן נאך מער, נישט קיין טעות געווען, איך בין ענק שולדיג מער פון דעם, כאטשיג זיי האבן דאך גארנישט געהאט מיט ר' משה, זיי זענען נאר געווען אייניקלעך פון זיין רעבן, נאר ער האט געהאלטן אז ער האט געלערנט מיט אים תורה, קומט זיך אים א הכרת הטוב אויף אייביג. יעצט וועל איך ענק דערציילן נאך א שיינע מעשה, ס'איז ידוע אז הרב שך האט געהאט נאר איין העמד, עס איז שמוציג געווארן פלעגט ער עס אויסוואשן ביינאכט האט עס ארויף געלייגט אויפן דאך און אינדערפרי איז עס געווען דריי פערטל טרוקן, אזוי האט ער געלערנט יארן תורה, ס'איז אמאל א דרשה וואס הרב שך האט געזאגט ביי אים אין די ישיבה אין פאנעוויטש אז אין לעבן האב איך נישט געהאט אזא מין חשק און אזא ווארעמקייט, צו לערנען די הייליגע תורה ווי דעמאלטס וואס איך האב געהאט בתוך הדחק די איינעם העמד, ער האט גערעדט פון דעם אמאל ביי א דרשה, איז אה ס'איז געווען אזוי אז רב שך פלעגט גיין יעדן חודש וויזיטן עפעס א פרוי, אה ס'איז געווען איר מאן אבער די א פרוי ערגעץ איך ווייס אין נישט ווייט פון בני ברק, האט מען אים געפרעגט וואס פארסטו עפעס אזוי איינמאל א חודש, האט ער פארציילט אז איך האב דעמאלטס געהאט אינדערהיים האב איך געהאט נאר איין העמד. און די פרוי איז געוואויר געווארן זי האט געטון צדקה און חסד, זי איז געוואויר געווארן אז איך האב נאר איין העמד, און מיט די צייט גיי איך שוין נישט אוועק פון מיין פלאץ אויך נישט איבערן טאג ווייל ס'האט זיך שוין אנגעהויבן צו צען, און זי האט מיר געקויפט צוויי העמעדער און האבן שולדיג א הכרת הטוב פאר אזא פרוי וואס האט אים געטון אזא גענאדע. געגאנגען וויזיטן די משפחה אין פתח תקוה, און וויזיטן די משפחה הכרת הטוב, זעהן מיר פון דעם אז הכרת הטוב מוז זיין. מוז מכיר טובה זיין ווען איינער טוט דיר א טובה, און תשובה קומט נאכדעם, בין אדם לחבירו איז פארדעם אלע. מען האט נישט פארוועם צוריק צו געבן און מען ווייסט נישט מיט וועם מען האט געטשעפעט, דארף מען מאכן פון דעם צרכי רבים, אזוי ווי ס'ווערט גע'פסק'נט אין שלחן ערוך, אז איינער גע'גזל'ט ער ווייסט נישט פון וועם ער האט גע'גזל'ט זאל ער מאכן צרכי רבים, אז איינער האט מבייש געווען מענטשן און ער ווייסט נישט ווי ווייט ס'איז געגאנגען דארף ער איבערבעטן דעם רבים און טון פאר'ן רבים, און מיט דעם. וועט אים דער אייבערשטער מוחל זיין זיינע עבירות. חיים דערציילט אז ווען ער איז געווען אין די יונגע יארן האט ער געקלערט ער וועט גיין אויפטון פאר אידישקייט, איז ער געגאנגען אין עפעס א גרויסע שול און ער האט געזאגט א דרשה, עס איז געקומען צו אפאר גבירים זיי האבן געזאגט ר' איד איך פארשטיי ברויכסט אפאר פיאסטער דא האסטו אפאר פיאסטער באט גיי אוועק פון דא דא איז נישט דאס פלאץ פאר דעם, ער איז געגאנגען צו א קלענערע שול און די זעלבע זאך, געקומען נאך א קלענערע שול. אויך געווען ווידער די זעלבע, קיינער האט אים נישט געוואלט הערן, געזעהן אז ער האט נישט קיין אנדערע ברירה האט ער זיך מיישב געווען ער גייט קודם זיך מתקן זיין און נאכדעם וועט עס גיין ווייטער, ער ארויף אויף א בוידעם האט זיך געזעצט לערנען יארן לאנג תורה בקדושה וטהרה, נאכדעם איז ארויס געקומען זיינע ספרים און דער גרויסער חפץ חיים וואס ער האט אויף געטוהן אזויפיל זאכן און ממילא האט ער געקענט עפעס טוהן ווייל ער איז געווען שוין אינגאנצען ריין. ווען זיי דערציילן אז ווען דער חפץ חיים האט געזאגט אז ס'איז געווען א מעשה מיט א חסיד האט ער זיך געמיינט, אזוי פארציילן זיינע תלמידים, זאגט אויך אז ס'איז געווען דער גרויסער רבי אהרן הגדול פון קארלין האט געהאט צען טויזנט בעלי תשובות, נו ווי מעגליך אזוי פיל בעלי תשובות אמאל נישט געווען די אינטערנעטס מיט די אלע קאמיוניקעישאנס, ער האט זיך מתקן געווען במילא איז יעדער וואס איז געווען אין זיין געגנווארט צו אין די שטאט צו אין די מדינה איז אטאמאטיש האט געפילט די קדושה וטהרה. מען דערציילט אז ביים הייליגן דברי חיים איז אויך אזוי געווען, מען האט אים, דער דברי חיים האט געזאגט, ווען איך בין געווען יונג האב איך געקלערט מתקן צו זיין די גאנצע וועלט, נאכדעם האב איך געקלערט כאטש מיין שטאט, נאכדעם האב איך געקלערט כאטש מיין הויז, נאכדעם האב איך געקלערט איך וועל זיין צופרידן, כ'וועל מיך אליינס מתקן זיין. געפרעגט אמאל דעם חזון איש, בחורים וואס ווילן אויפטון פאר אידישקייט, צו העלפן דעם רבים, האט ער געזאגט, די איינציגע וועג ווי עטס קענטס העלפן איז עטס זיצן לערנען תורה, אז עטס עטס לערנען תורה עט אלעס האבן א תיקון ארום ענק. אין ספר מעיל צדקה אין סימן ק"ב ברענגט ער אז א איד געבט צדקה איז דער מלאך וואס אפילו ער דארף מאכן א היזק פאר א מענטש אדער צו נעמען זיין געלט אבער אפילו צו נעמען זיין נשמה איז דאס וואס ער האט געגעבן די צדקה איז מליץ אויף אים אויף עולם האמת אז ס'זאל נישט קומען חלילה קיין שלעכטס. הארץ. יענער מלאך לויפט גראד צום אייבערשטן און ער זאגט פארן אייבערשטן, הער אויס, ער האט געגעבן צדקה. איך האב עס שוין אסאך מאל איבערגעזאגט, פארוואס איז דער ענין פון מזכיר נשמות, וואס געשעהט דא? האב איך ענק שוין געזאגט, די עלטערן קומען פון עולם האמת און זיי קוקן זיך אום, וואס גייט פאר ביי מיר אין שול, ווי מיינע זין, ווי מיינע טעכטער, און אויב זיי זעען אז מען קומט און מען דאווענט ערליך און מען רעדט נישט ביים דאווענען, דעמאלטס האבן זיי געז ביז צום נעקסטן יום טוב. טאמער חלילה זעהן זיי ס'א חורבן, ער איז נישט געקומען, צו ער איז יא געקומען, ער קומט שפעט, ער רעדט אגאנצן דאווענען, ער זיצט אין פאליש, האבן זיי נעבעך גרויס חלישות הדעת. האב איך שוין אויך אסאך מאל נאכגעזאגט דער חתם סופר זאגט קבלה היא בידינו, אז אום ראש השנה יום כיפור איז דא א געשטיפעניש אין שול, ווייל די נשמות קומען פון עולם האמת און ממילא ווערט ווייניגער פלאץ. ס'א הייליגער חתם סופר. פאלך וויסן אז מ'דארף גיין צניעות'דיג אין בית מדרש און מ'דארף גיין צניעות'דיג אינדערהיים, די גמרא זאגט איבעראל ווי מ'זאגט נישט ארויס דעם שם שמים בצניעות איז דארטן איז עניות מצויה, קומט אויס אז טאמער מ'גייט נישט צניעות'דיג אנגעטון און מ'דאווענט נישט צניעות'דיג און מ'פירט זיך נישט אויף צניעות'דיג אינדערהיים, אז במילא קומט אן ארעמקייט. ר"ן מיטן ראש זאגן פונקט אזוי ווי מען איז מזכיר דעם אייבערשטנ'ס נאמען בקדושה אויף א ריין פלאץ איז גורם ברכות, אזוי ווי ס'שטייט כל בכל מקום שאתה מזכיר את שמי שם אבוא אליך וברכתיך, פונקט אזוי איז טאמער מען איז מזכיר שלא בקדושה איז פונקט פארקערט, ברענגט עס נאר שלעכטס חלילה. ס'שטייט אז לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב. בית השם אלקיך. יעצט די מפרשים זאגן סתם אז דער פשט איז אז וויבאלד ס'איז נעבעך געטוהן דערמיט אן עבירה איז נישט איינגענעם אז מ'ברענגט עס פארן אייבערשטן, ס'פילט נישט גוט, ס'איז נישט קיין גוטע פילינג. דער הייליגער רמבן זאגט נישט אזוי, דער הייליגער רמבן זאגט נישט וועגן דעם, ער זאגט אז מ'טאר עס נישט טוהן ווייל די זונה פילט כ'האב געטוהן אן עבירה, מאכט זי א חשבון זי גייט איבערבעטן דעם אייבערשטן אז זי וועט אים געבן א טלה, און ממילא וועט ער איר מוחל זיין. קומט אויס אז די גאנצע זאך וואס זי געבט עס איז פשוט זי זאל זיך פאפן אז זי גייט פאפן חלילה דעם אייבערשטן, אזוי זאגט די רמבן, אז די זונות טוען אזוי כדי אז זיי זאלן נישט פילן גילטי וואס זיי האבן געטון, און גייען זיי געבן פאר צדקה א חלק דערפון. טראכט זי כ'וועל תשובה טון דורך דעם וואס כ'וועל געבן אביסל צדקה, כ'וועל ברענגן פארן אייבערשטן דעם קרבן, און ס'וועט שוין זיין אלעס גוט, און דער אייבערשטער וויל דאס נישט, במילא איז לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב, יעצט. לגבי אין אונזער ענין איז אויך די זעלבע. מענטש זאל וויסן אז ער גנב'עט געלט, ער האט נישט קיין כשר געלט, צי ער האט באשווינדלט מענטשן. נאכדעם קומט ער אין שול און ער קויפט א גוטע עליה און ער שנאדערט. די אלע זאכן איז אתנן זונה. די זעלבע איז אויכעט יעצט מיט די רבנים וואס זיי טוען אזא רשעות. וואס טוען זיי? זיי ווייסן וואס זיי טוען? זאגן אז אונז גיימער גיין. מאכן שלום מיטן גוי מיט לערנען די אלע מיסע זאכן וואס דער גוי וויל אז אונז זאל מען לערנען, און ער וועט אויך לערנען תורה פאר דעם, ניין ניין ניין ניין ניין רבותי ס'איז מיאוס פארן אייבערשטן און אונז זאל מיר דאס חלילה נישט דורך לאזן, יעדער זאל מתפלל זיין דער אייבערשטער זאל העלפן אז אונז זאל מיר קענען דורך גיין די נסיונות אונז זאל מיר נישט דארפן חלילה אנקומען צו אלע שמוציגע געלטער, אונזער רבי האט געהאלטן אז אפילו מער ערליכערער געלט פון דעם, האט מען נישט געטארט נעמען אפילו למשל מדינת ישראל איז א רעגירונג יא ס'איז אמעריקע איז א רעגירונג האט דער רבי געזאגט איך נעם נישט קיין געלט פון די אלע פלעצער מדינת ישראל געט עס נישט ווייל זיי ווילן אידישקייט אריין זאגן עפעס א ווארט אין אידישקייט זיי געבן עס ווייל זיי זענען א מלכות וואס זיי שנארן פון די גאנצע וועלט און עדיוקעישאן איז איינע פון די זאכן וואס מען מוז האבן. נישט הייסט מען נישט קיין אפ טו דעיט קאנטרי. פון דעסטוועגן דאך האט דער רבי געזאגט חלילה מען זאל נישט נעמען געלט. און מען האט אים איינגערעדט אז אין אמעריקע נעמט מען אויך נישט קיין געלט. דאס איז זייער זייער וויכטיג רבותי, און ס'איז מורא'דיג אז מען טאר דאס נישט צולאזן. דער אייבערשטער זאל אונז העלפן זאל מען זיין אפגעהיטן פון די אלע שמוציגע זאכן, די נישט כשר'ע געלטער. יעצט כ'האב געוואלט געבן א שטיקל באריכט וואס ס'גייט דא פאר ביהיינד די סינס. אליינס, זאליקא, איך האב פיסטע שטריק. און ער האט זיך ארויפגעזעצט אויפן סאטמאר רב'ס בענקל, און וויפיל סאטמאר רב האט געארבעט אויף קדושה און אויף אמונה האט ער עס אומגעברענגט, און ער וועט עס נאך מער אומברענגען. כ'רעד דא פון שווערע מיליאנער דאלאר. האט אים פאר די אויגן די מיליאנען, האט ער אריינגעשלעפט די אלע חשוב'ע רבנים, איך מיין ביי מיר זענען זיי נישט חשוב, אבער זיי זענען רבנים, רבנים פון די קהילה וואס מענטשן פארלאזן זיך אויף זיי, זיי האבן ארויסגעשטעלט א צעטל און איבעראל, אונטערגעשריבן רבנים וואס האלטן אז מ'מעג עס לערנען אן א פארוואס ער האלט אזוי דאס הייסט אהין גייט עפעס יעצט הער איך זיי גייען לייגן חרם ווער עס וועט זאגן אז ס'איז מטאר נישט. איך וויל ענק זאגן יעדער איינער פאר דעם חרם זאלט עטס נישט מורא האבן מורא האבן זאלט עטס טאמער זיי שיקן גענגסטערס צו שלאגן און פאר דעם דארף מען אויך היינט נישט קיין מורא האבן אט ס'איז דא פאליס האטס נישט קיין שום פחד ווייל דער מענטש איז נישט אפיציעל סאטמאר רב זיין טאטע איז אויך נישט געווען סאטמאר רב ער איז געווען א טעראריסט און ער האט געהייסן ווער עס וועט נישט אונטערשרייבן וועט ער אים נישט מאכן א לעקער אין די קהילה. האט נישט געוועלט, מען האט נישט אראפגעזעצט טובי הקהל צו אלע מענטשן וואס געהערן צום קהל און געוועלט, סאטמאר האט אפגעטוהן מה שעשו יעשו. עניוועי, איז די מאדערענע וועלט, שטעל דיר פאר, די ישיבה אוניווערסיטי וויל נישט נעמען דאס געלט ווייל זיי טענה'ן מען טאר נישט, און סאטמאר וועט יא נעמען, סאטמאר איז אייביג אזוי געווען, זיי האבן געשריגן הויעך, צוזאמגעשאלטן יעדן, יעדער איז א אפיקורס און אפקויפער, זיי זענען די גרעסטע שקצים אין אלע ענינים. און ס'איז נישט זענען זיי געווארן די גרעסטע שקצים אין גניבה גזילה. טא סטראשען זי יעצט דעם עולם. מ'האט מיך אויך אפגעקאלט געסטראשעט זאג איך איך בין אין חרם דארפסט מיך נישט אריינלייגן איך בין דארטן און איך האב געזאגט מיין מיינונג און אונז מיר גייען נאכאמאל פראטעסטירן אין אלבעני און אפילו אין וואשינגטאן דאס קענט עטס אונז נישט אפשטעלן. און דאס וועט ער ענק אויסלערנען, עטס זענטס נישט באלעבאס, באלעבאס פאר א איד וואס וויל וואוינען אין ווילימסבורג און ער האט קינדער אין די מוסדות, אפילו אויף דעם זענט עטס היינט אויך שוין נישט באלעבאס. עניוועי, האבן זיי ארויסגעשטעלט צעטלעך פון די דיינים אז ס'איז מותר לכתחילה. איך וואלט פארשטיין פארוואס גיין צו די בחירות אין ארץ ישראל איז נישט מותר לכתחילה? ס'דא רבנים וואס זענען סמאטער. דער רבי אליינס האט אין די עיריות אויך געלאזט גיין ווייל מ'האט אים מסביר געווען אז ווען נישט איז נישט דא קיין געלט פאר די מוסדות, מ'מוז דאך האבן א פול, נאר נישט געלאזט פארן ראש ממשלה צו גיין, דאס אלעס. סאו וויל איך פרעגן וואס האט מען אזוי געמאכט א געהעריג ווייל יאווער און מיט דעם רבי געפארן און מ'איז געקומען און ר' אהרן קאטלער איז געקומען שרייען פארקערט וואט וואז גאוינג אן דער? און וואס איז יעצט? יעצט איז יעדער שטיל? יעצט איז די קאטלערס מיט די סאטמארער אלעס האלטן אז מ'מעג נעמען געלט? שעים אן יו אל. דא איינער, איך האב א חבר הייסט סאלאמאן, ער איז א לויער, ער האט צעלייגט דאס מורא'דיג גוט. ער זאגט אז סאטמאר האלט אז מ'וועט קענען רעדן אידיש אויכעט, מ'וועט נישט מער זאלן רעדן ענגליש. איז איך האב געוואלט פרעגן, אונזער פראבלעם איז דען אז מ'רעדט אידיש צו ענגליש? דער רבי פלעגט אלץ זאגן אז די ענין פון האבן א מדינה האט נישט צו טון ווייל מ'איז מחלל שבת דארט צו כדומה, ס'האט צו טון ווייל ס'איז קעגן די שלש שבועות. אבער ווען די גאנץ כלל ישראל זאל זיך צאמנעמען און יעדער זאל אנהייבן צו האלטן תורה ומצוות אזוי אויפן העכסטן אופן, איז נאך אלץ דא דער פראבלעם פון די שלש שבועות. איז די זעלבע אויך מיט אונזער פראבלעם ווען מען טוט רעדן ענגליש, אונזער פראבלעם איז אז מען גייט לערנען מינות וכפירה, מען גייט זאגן אזוי, דאס וואס שטייט בראשית ברא אלקים דאס איז א שיטה יחידאה, ס'איז דא אנדערע שיטות אז ס'איז געווען א ביג בענג, און דאס וואס מען זאגט אז את זכר לא תשכב משכבי אשה וואס דער אייבישטער איז אויף דעם מורא'דיג גערעגט, זאגט מען ס'איז נישט אינגאנצן אזוי ווייל ס'איז דאס איז געווען אמאל אזוי אבער היינט איז פארקערט, מען טאר אפילו נישט זאגן א קינד אז עס שטופט פון אונטן אז אז מען טאר נישט און דאס איז נישט גוט. פארשטייסט? די גאווערמענט טוט דיר איינטיילן וואס צו זאגן און ס'האט נישט מיט ענגליש. נאר דאס איז וואס סאטמאר וויל. זיי שעמען זיך דאך ביטערליך. דא האבן זיי געמוזט נעמען דאס געלט. זיי האבן נישט געקענט פארקוקן אזא זאך זאל גיין אין גארביטש. און דא מוזן זיי זיך דאך פארענטפערן זייער שמוציגן פנים. האבן זיי געמאכט יעצט א נייע זאך, מ'גייט מסביר זיין אז מ'קען לערנען אויף אידיש אויכעט. און ממילא נישט געפערליך. אונזער פראבלעם איז דען געווען אידיש? ס'איז אזוי ווי אלע סאטמארער זאכן וואס זיי האבן געטון, אלץ איז געווען באהאלטן מיט ליגנעס און מ'האט איינגערעדט דעם עולם, אבער היינט האבן מיר יעצט אינטערנעט, אונז זעהן מיר אלעס וואס גייט פאר. הער איך אז ס'איז געווען אן אסיפה נעכטן צי אייערנעכטן ביי זלמן לייב, מ'מוז אונטערברענגען אלע אינטערנעטס. זלמן לייב, איך, איי דעיר יו, הייב אן מיט מיין אינטערנעט. געזאגט, הייב אן וועסטו זען ווי דו וועסט אנקומען, ביסט אין ערגעץ נישט אנגעקומען, איך האב אין ארץ ישראל באקומען פֿופֿציק טויזנט חסימות און די גאווערמענט לאזט נישט מער אז משמרת הצניעות אין ארץ ישראל זאל אפהאקן די האטליינס, זיי לאזן נישט, איך האב עס ערלעדיגט זיצענדיג דא אין ניו יארק, אונז גייען מיר זיך נישט לאזן פון דעם, קענסט קאלן סאלאמאן האט אפגעקאלט דאס איז דער דער ברודער פון דעם חזיר, היינט איז ער א גאנצע רבי געווארן. איז ער געגאנגען און אפגעקאלט מיין האטליין אמאל מיט יארן צוריק אז איך רעד מיט נבלות און מען זאל עס אראפנעמען, יענער האט עס צוגעשפארט, האב איך מורא געהאט פאר א לאוסוט, אבער איך האב אים אפגעקאלט אויב ס'איז נישט אפן אין פינף מינוט מאך איך דיר א לאוסוט, דו האסט עס נישט געטארט צומאכן, ווייל ס'איז קעגן די פעדערל רעגולעישאנס, האט ער זיך אנטשולדיגט און האט עס צוריק געעפנט, די סאקמער קאקמער טעראר איז געענדיגט, ווייל קיינער האט היינט נישט קיין מורא פאר מסירה ווייל מען האט געזען אז אהרן און זלמן לייב האבן דאך אויכעט געטון די זעלבע. קיינער האט דאך נישט קיין מורא, איז במילא זענט עטס פיניש. דער עולם איז קלוג געווארן. עניוועי, סאו איז געווען א גאנצע זאך אז מען וועט מוזן קודם צושפארן אלע האטליינס. האט א רב זיך אנגערופן דארט ביי די אסיפה ביי זאלי קאהן אין שטוב, נו וויאזוי וועסטו צושפארן נחום ראזענבערג'ס האטליין? דאס איז דאך שוין צען צוועלף יאר, מען האט אים שוין געשאסן, מען האט אים געגאסען בליטש אין די אויגן, מען האט שוין אלעס געטוהן פאר דעם מענטש, און ער פארט שטערקער ווי ער איז נאך געווען אין זיין לעבן, וויאזוי וועסטו דאס צומאכן וויאזוי? וואס גייסטו טוהן? זאל זאגן זיי זאלן גייען לייגן אין חרם, זאגט ער ער איז שוין אין חרם ער גייט שוין נישט אריין נאכאמאל, ער איז דארט, נו וואס גייסטו מיט אים יעצט טוהן? דעטס איט. יעצט איך בין נישט ברוגז אז זאליק האט א יצר הרע צו פופציג צו צו הונדערט מיליאן דאלער, ווען איך וואלט געווען אין זיין פלאץ וואלט איך מסתם די זעלבע געטוהן ווי ער, די זעלבע זאך, איך גלייב נישט איך וואלט געטוהן אנדערש, איך גלייב נישט אז עס מוז דויערן ביז פופציג מיליאן אדער הונדערט מיליאן, איך האלט אז אויף אסאך ווייניג פון דעם וואלט איך עס אויך געטוהן, געזוכט א היתר, וואלט געזוכט א רב, איך וואלט שוין עפעס געדרייט, וואס בין איך ברוגז? זיצטס רואיג, זאגטס נישט אז עטס פירטס דעם אייבערשטנ'ס תורה, און אז עטס טרייטס אז מ'זאל האלטן תורה, און עטס לויפטס ארום איבעראל אז יעדער זאל האלטן די תורה, און ווער ס'גלייבט נישט אין ענקערע באלאוניס וואס עטס פארקויפטס, דער הייסט אן אפיקורס און א כופר מיט די אלע נעמען וואס עטס האטס גערופן מענטשן אלע יארן, דער קלאצנבורגער א גלח, ר' משה פיינשטיין אן עם הארץ, דאס האט עטס געטון. פארקויף נישט, זאג עמו אנכי בצרה, רבונו של עולם אונז האבן א גרויסן יצר הרע, פופציג מיליאן דאלער גייט נישט צופיס ביי קיינעם, און ס'וועט נאך זיין נאך אסאך מער געלט אויכעט, איי העלפט פון דעם עולם זיך אויסשמד'ן זיי וועלן נישט וויסן השם הוא האלקים, רבונו של עולם דאס מוז מען פארשטיין, דאס אלעס, און דאס ווען עטס זאגטס בין איך הונדערט פראצענט מיט ענק, איך וואלט קיינמאל ענק נישט ארויפגעלייגט אויפן האטליין, דען יעדער מוסד אין ארץ ישראל וואס נעמט געלט פון די רעגירונג גיי איך נאכלויפן? איך זאג נאר איין זאך אז דו לויפסט יענעם נאך דארפסט. דארפסטו זיין מער אויסגעהאלטן פון יענעם. וויבאלד דו ביסט ווייניגער אויסגעהאלטן פון יענעם, לויף נישט יענעם נאך. אויב יענער וויל נישט אננעמען דעם רבי'ן זכרונו לברכה'ס שיטה, סאו וואס קומט זיך אים פאר דעם? דאן וויל ער עס נישט אננעמען, האט ער אויף וועם ער פארלאזט זיך. אבער יענעם נאכצולויפן בשעת ווען דו ביסט דער גרעסטער שייגעץ, די גרעסטע זנות איז געווען דא אין סאטמאר, די גרעסטע רציחות וואס מען האט געהארגעט איינער דעם צווייטן איז געווען אין סאטמאר, איך געדענק מען האט אראפגעווארפן א מלמד פון די סטעפס, ווייל מען האט א עי קעי פאליסי אויף אים. הגם די מלמד איז געווען א סאטמארער און ער איז געווען א מלמד אין וויזשניץ, ער האט געהייסן ר' אלטר שמחה, האט אים אראפגעשטויסן אלע סטעפס, ער איז געשטארבן צוויי דריי טאג נאכדעם פונעם זעץ. עטץ מעגטס טאקע אלעס? ווייסטו וואס, לאמיר אלע, ס'איז נישט דא פאר קיינעם קיין תורה, און קיינער זאל נישט נאכלויפן קיינעם, דעטס איט. צו דעם וועג בין איך מסכים הונדערט פראצענט, צו דעם וועג בין איך מסכים, אונז האמיר דא טויזענט אראפגעפארענע בחורים, כ'האב יעצט געטראפן דעם שבת דריי אפגעפארענע בחורים, איך זאג ענק אן אפיקורס אין דער אלטער היים אין דריי הונדערט יאר צוריק האט נישט גערעדט אזויפיל כפירה וויפיל זיי האבן צאמגערעדט. און איך פארשטיי זיי נעבעך, זיי זענען אנגעווייטיגט, זענען געגאנגען אין סאטמאר חדר, זיי האבן מיר געזאגט, געזאגט ווער די מלמד וואס האט זיי געטאטשט אויך, א יענער פון יענער שטופט שוין דאס איז צען צו פופצן יאר, לויפט נישט נאך די גאנצע וועלט. זאג ארויס, מ'האמיר דיסיידעט צו זיין ערליך איז שווער, אונז האמיר א גרויסן יצר הרע, מ'רעדט פון הונדערטער מיליאנער דאלער, אזוי ווי כ'האב שוין געזאגט אין די תורה די וואך, אז יעדער מענטש זוכט זיך, דער רמב"ן זאגט פארוואס מ'טאר נישט נעמען אתנן זונה ומחיר כלב, ווייל די זונה זוכט זיך צו פארטיידיגן איר זנות, זאגט זי ווייסט וואס כ'האב געגעבן פארן אייבערשטן א טלה, דאס וויל נישט דער אייבערשטער, און פאפ אים נישט, זאג איך בין א שייגעץ, כ'בין א בעל עבירה, און כ'געב נישט פארן אייבערשטן אויך גארנישט, כ'גיי ארום זינדיגן. דאס איז וואס סאטמאר מוז זיך אויסלערנען וואנס ענד פאר אלל, יו אר נאט עניטינג א ספעשל פריווילידזש קערעקטער דען עניבאדי עלס, זענטס ליידיגע שטרויזעק, מנוולים, נאך פון דערהיים געווען, מנוולים מיט רוצחים, איז במילא באדערטס נישט קיינעם, לאזטס יעדן לעבן, יעצט נאך רודף'ן די גאנצע וועלט פופציג יאר איז עס געקומען צו די הכרה אז מען מוז יא טאקע נעמען געלט, און מען נעמט טאקע, מ'האט דעם אלטן רעבן אין דברי יואל האט מען איינגערעדט אז מען נעמט נישט, האט אליין אמאל געזאגט ברבים. געזאגט פאר הרב טירנאויער פון מאנטריאל, נעם נישט קיין געלט, זעסט דאך איך נעם אויך נישט, ליטל דיד הי נאו, יעדער האט געלאכט ארום און ארום, דו נעמסט נישט? ווען נישט די געלטער וואלסטו נישט עקזיסטירט, נארוואס ס'איז געקומען צו א פונקט וואס כ'האב אייביג געבעטן ווער ס'קען מיינע אלטע האטליינס, כ'האב געזאגט רבותי לאמיר לערנען ענגליש, לאמיר ארויסגעבן צען אדער פופצן פראצענט פון מענטשן וואס זיי גייען זיך לערנען א פאך, און זיי האבן פרנסה דערפון ווייל די גאווערמענט געט נישט קיין געלט דו זאלסט לערנען אביי ורבא, רעד צאם מיט ווערן רבנים אנדערע זאכן, איז געב ארויס צען פראצענט פופצען פראצענט, מען האט דאך נישט ארויסגעגעבן גארנישט, אז מען האט געדארפט א רב האט מען אנגעברענגט פון חוץ לארץ פון פון אויסלאנד פון אן אנדערע פלאנעט פון אן אנדערע קאנטינענט. סאו רבותי, איך וויל ענק זאגן איין זאך, לאמיר אויפהייבן די ווייסע גאטשעס און זאגן ארויס, יעדער גלייך, דער מזרחי, דער מחלל שבת בפרהסיא אין ארץ ישראל, דער אוכל נבילות און טריפות דא אין אמעריקע, דער וואס ס'פארט אום שבת מיט א קאר, אונז זעמער היינט אלע גלייך, קיינער שלאגט נישט יענעם, קיינער זאגט נישט קיין מוסר פאר יענעם, און פארטיג. דער פרייער איז פארכאפט מיט א שיקסע, און אונז זעמער פארכאפט מיט מיליאנער דאלער, דעטס אלל איט איז, סאו כ'מיין וואס איז מה אלימא להך מהך, ס'ביידע שטייט אין די עשרת הדיברות, לא תנאף און לא תגנובו, און דאס ווען עטס וועטס דאס דורכברעכן גייט עטס נישט האבן אזויפיל דראפאוטס. כ'האב גערעדט צו די דריי בחורים, זיי האבן אויסגעזעהן רחמנא לצלן, און זיי האבן מיר געזאגט ווער זיי זענען, איך קען גראדע זייערע טאטעס אויך, פרעג איך די וויאזוי מי הביאך עד הלום, ווער האט דיך צוגעברענגט צו דעם, זאגט ער ווייל מ'האט אונז פארקויפט יעדן טאג בול שיט, דער חדר געווען איין בול שיט ארטיסט, מ'האט אונז פארקויפט לגיונות אז דער האט זיך געשמד'ט, דער קלויזענבורגער האט זיך אפגעשניטן די בארד, ער האט זיך אנגעטון א פראק מיט א צילינדער, און דער האט זיך געבוקט צום צלם, און דער האט אהער, יענער אהער, דאס אלעס איז באלאוני, יעצט ווייס איך יא אז אלעס איז באלאוני, עניוועי, סאו למעשה דאס איז וואס דא גייט יעצט פאר, איך האב ארויסגעגעבן חתימות פון רבנים אז ס'איז אלעס מותר, ס'איז מותר לכתחילה, כ'האב אמאל געפרעגט דעם איצעלע פימפ. כ'האב אים געזאגט איך זע אז אין גאנץ ווילימסבורג איז נישט דא קיין ברעקפעסט העם און עגס, כ'וויל מיר מאכן אזא פלאץ וואס מ'זאל פארקויפן העם און עגס, זאגט ער נחום העם העם דאס איז חזיר, זאגט ער נחום פאר די רייט פרייז וועל איך דיך געבן א הכשר דערויף, דאס איז וואס איז דא פארגעגאנגען אלע יארן, ס'איז נישט געווען א דין תורה וואס איז געווען גע'פסק'נט נארמאל, און אלעס איז געווען גע'גנב'עט און געקונצלט און געדרייט און געטוהן, ס'איז ממש נישט צום גלייבן, נישט צום גלייבן, ער האט מיר געזאגט איצעלע פימפ ער האט דא צוויי הונדערט קאנטראקטס וואס ס'זיצט שוין יארן אין שיפלעדל און קיינער וויל זיך נישט פארגלייכן. נו, ס'ליגט דאך מענטשנ'ס געלט דארט אריינגעלייגט, הו קעירס, קיינער קעירט נישט. מ'האט געכאפט קינדער, מ'האט זיי מאלעסטעד, ווער האט געקעירט? פארקערט, מ'האט זיי נאך נאכגעשריגן אז ער טאר נישט קומען אויסזאגן און אזוי ווייטער. וואס איז דא פארגעגאנגען? יא, ס'גוט. איינער האט אין ארץ ישראל אויסגעשטעלט צעטלעך איבעראל און ס'הייסט חסידיק פילגרימס ענד יוקרעיניען סעקס ווארקערס, פרעיערס ענד פלעזשער אין אומאן. שרייבט ער אזוי, איט איזנט אנלי חסידים הו טרעוול טו אומאן פאר די האי האלידעיס, קאם ראש השנה ענד סוכות, פראסטיטוטס אלסא פעק אנטו די טרעינס אין קיעוו טו העלפ לאקעל פראפעשענעלס מיט דעמענדס. שוין, דאס איז עס, איך האב ענק געזאגט דאס איז וואט איטס אלל אבאוט, די חילול השם איז איום ונורא, אינמיטן דעם זומער האט מען געכאפט עטליכע וואס זענען געפארן מיט גרויסע העווי דראגס און אזוי ווייטער. יעצט כ'האב א גרויסע הנאה אז ס'דא יעצט איינער בנציון עדעלמאן וואס ער איז דער ערשטער היימישער איד וואס ער איז אריינגעגאנגען אין הארווארד לאו סקול דארט מיט דער שייגעץ אלען דערשאוויץ ער איז געווען א פריטשער ער האט דארטן געפריטשט אלען איז שוין נישט דארטן ווייל ער האט זיך אנגעמאכט אסאך שמוציגע זאכן באט עניוועי ס'איז אזא קידוש השם אז עטס האט נישט קיין השגה. דאס ווייזט אז אונז קען מיר, ווייל ביי אונז ווען א קינד ווערט געבוירן הייבט מען אן שנים אוחזין בטלית און דער זאגט כולה שלי, דער זאגט חציה שלי, אבער ווען עס הייבט זיך אן דאס קינד מוז דער קאפ אין זיך ארבעטן און שוין, דאס האט מען נישט געוואלט, מ'האט מורא געהאט די מינוט ווען די חברה ווערן גענוג קלוג, יעצט וועט מען פארלירן די גאנצע מאנאפאלי, זיי האבן טאקע פארלוירן, זיי זענען היינט גארנישט, זיי קענען סטראשען, זיי קענען צוזאגן, זיי קענען טון וואס זיי ווילן, זיי זענען דרערד ליגערס ענד דעטס איט. כ'וויל אויך ארויפלייגן ווי איינער וואס מען האט אים מסתם מאלעסטעט צו כדומה איז. דערציילט ער דא זיין היסטערי, ער איז אינגאנצן אפסעט מיט אלעם, איך וויל עס ארויפלייגן, איך וויל דער עולם זאל זעהן וואס מען טוט, לא די מען רעיפט די קינדער, מען גלייבט עס נאכנישט אויך נישט, הערטס אויס, ס'דויערט פינף אהאלב מינוט. איי עם סא שאקד ענד דיסגאסטעד רייט נאו, איי דאנט נאו האו טו עקספלעין אלל די פילינגס איי האב בין העווינג אווער די פעסט ליטעל ווייל, עז איי האב רעד סאם אוו די מעני קאמענטס פראם מעמבערס אוו די פערזשען דזשואיש קאמיוניטי און מעמבערס אוו די נעסא סינעגאג אין לאס אנדזשעלעס.

און איי האופ יו וויל פיינד א וועי טו דא די רייט טינג, עדיוקעיט יור קאמיוניטי, יור טשילדרען, מעי יור טשילדרען אר גרענדטשילדרען נעווער עווער האוו טו נאו אוו סאטש טינגס.
אין ארץ ישראל א גן ציבורי דאס מיינט א פאבליק פארק, און איינער האט דארט אפגעטון זייער מיעסע זאכן מיט קינדער, און מענטשן האבן עס געזעהן, און ברוך השם דער עולם האט שוין נישט קיין מורא אנצושרייען, ברוך השם אז מיר מ'האלט שוין אויף א וועג. כ'וואלט זאגן אז די רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן, כ'וויל ארויסגעבן זייערע נעמען ברבים, איינער איז חיים שיע האלבערשטאם דער ממזריקא רבי, כ'על דיר זאגן פאר זיינע קינדער מעג מען טאקע יא לערנען די אלע זאכן ווייל כ'ווייס נישט צו ס'זענען אידן, דער טאטע זיצט אין א בעיסבאל פיעלד און ער זאגט גאו האום ראן אום שבת, און דא האבן זיך קינדער אין מאנסי. נאכדעם איז דא שלמה לייב וויינבערגער, דאס איז דער פייער, כ'האב ענק געזאגט ער איז א ספק חזר, ווייל ס'איז געווען איינער דיענדזשעלא דייטש פון פאפא זאגט אז איינער האט אים געשטופט אין די מחילה יעדן פרייטאג, ער געדענקט נאר נישט צו ס'איז געווען שלמה לייב, צו זיין עלטערע ברודער, צו דער יונגערע ברודער, סקולענער רבינ'ס איידעם. וואס ער איז א דיין אין סקוקוקוקולען, ער זאגט זיי ביידע געהאט גרויסע גראבע שווארצע בערדן, ער קען נישט היינט די דיפערענטשיעטן צווישן איין חזיר און צווישן צווייטן. נאכדעם איז דא חיים דוד כץ, ער קומט אריין, ער מאכט זיך א גאנצע זאך, ער איז א פרומער, אים טראסט מען אונז אויף די פליישן, צו יענע חאזעריי דא. נאכדעם איז חיים הערש טייטלבוים, ער, זאגט מען, ער איז א ערליכער א פרומער, יא, זעהסט וואס א ערליכער און א פרומער ער איז, די זעלבע שייגעץ ווי אלע, צו בעקן דעם טאטן מוז ער עס טון. נאכדעם איז דא מנשה מאיר, מנשה מאיר איז געגאנגען זוכן חתימות אויף מיר אויף מיין האטליין יארן צוריק און האט נישט אנגעקומען אין ערגעץ, נאכדעם איז דא אריה לייבוש פרידמאן, ער איז דאך דער דיין אין בית מדרש אין סאטמאר מוז ער דאך דאס טון, נאכדעם איז דא אריה ראזענפעלד ער איז אין. זלמן לייב'ס בית מדרש אין קרית יואל. נאכדעם איז דא דער מורה מורינו הרב חזקאל שרגא טייטלבוים דער חזר דער מנוול האט געטאטשט א אלטע שוועגערין מיינט זי שוין סיקסטי סיקסטי פייוו ער איז אויך אין די מסתמא סעווענטי און ס'איז געווען א דין תורה צו זי איז מותר לבעלה צו נישט און ס'איז נישט געווען דער כץ שוואגער ניין ס'קען נישט זיין דער כץ שוואגער ווייל זי וואלט געווען אפילו ווען ס'וואלט געווען באונס וואלט זי געווען אסור לבעלה. נאכדעם איז דא אלי' משולם זישא יצחק כץ ער איז א חבר, ער איז א א דיין אין קהל יטב לב און ער איז אויך א חבר אין ועד החינוך, זאג דו חזיר דו, שולם, משולם זישע יצחק כץ, ווי ביסטו געווען ווען מ'האט געטשעפעט יעדעס קינד אין די מקווה און אין חדר? נפתלי הורוויץ, אב בית דין זכרון נפתלי איז אויך א חבר פון די ועד החינוך דמוסדותינו. איך האב נישט געוויסט אז ס'איז געווען א ועד החינוך, איך האב געוויסט ס'איז געווען איינער וואס ער האט געהייסן שניצלער, שלום שניצלער, ער איז געווען דער היטמען און ער האט געהאקט שטיקער, טאמער מען האט נישט געוואלט געבן פינף און צוואנציג טויזנט צו פופציג טויזנט דאלער, איך האב נישט געוואוסט אז ס'איז בכלל געווען א גאנצע ארגענעזעישן ועד החינוך דמוסדותינו, נאכדעם איז דא שיע שלום ווייס, ער איז א דיין אין ספינקע און ער איז אויך אט ועד החינוך פון אונזער מוסדות אין בארא פארק, נאכדעם איז דא שמואל שלמה שפיץ, איז אויך פון די ועד החינוך, נאכדעם איז דא שמעון כץ. נאכדעם איז דא חיים קלמן גוטמאן, אויף אים פארשטיי איך נישט, דיין שווער איז דאך א מולטי מיליאנער, האט איבערגעלאזט אזויפיל געלט, דו דארפסט אנקומען לעקן זאלי קאהן דעם פופיק? ביסטו משוגע? דו ביסט נישט ארויס קעגן? ס'הייסט דיין שוואגער האט נישט געוואלט, מ'האט אים געמוטשעט, דיין שוואגער דער ישראל באזוואנעם האט אים משוגע געמאכט, ער האט געזאגט כ'האב מיך שוין אויסגעלערנט ביי נחום ראזנבערג אז שכל דבריהם דברי שקר, נאכדעם אהרן שמואל פאדעווע, און אשר הלוי מאן, און משה אריה ליבערמאן, און יהוסף שווארץ. ווייסט ווער יהוסף איז געווען? די שווער פון דעם נחמיה וועבערמאן, ער הייסט אויך יהוסף, טאטע האט אים געמוזט צולייגן דעם די עקסטערע היי, יוסף איז נישט גוט געווען, און נאכדעם שרייבט אונטער די שייגעץ אליינס, הקטן כסיל יודא טייטלבוים אב בית דין סאטמאר, ווייסט? יוי האט עטס אראפגעברעגט דעם רבי'ן, יוי איז גוט! קיינער האט נישט געקענט איר האט עטץ געטון, נאובאדי וואס עיבל טו דו דיס, און איך זאג נאכאמאל, און צו מיר זיך נישט נעמען אין די הענט אריין און גיין פראטעסטירן פאר די רבנים, און צו מיר זיך נישט גיין מאכן א אייגענע שטאטוטן און גיין צו די גאווערמענט אליינס, עטץ נישט אנגעקומען אין ערגעץ, יעצט זעטס ווי איך בין אנגעקומען, היינט טאטשט מען נישט קיין קינד, פארוואס? איך האב מיך געשלאגן און איך בין געווען איינער אליינס. יעצט דער שייגעץ זלמן לייב פיליפ שרייבט אזוי, מענטשן זאגן נאך אין זיין נאמען אז ער האט געזאגט צו יא גוט צו נישט גוט וויל איך ענק זאגן איך האב נישט קיין כח דאס מברר צו זיין על בוריו ווייל איך האב נישט קיין גענוג בקיאות וואס מיר פעלט אויס צו דעם ממילא האב איך נישט מברר געווען פונקטליך דעם ענין און די רבנים זאלן זיך זארגן די שייגעץ טמא כסיל יודא פיליפס האסט מברר געווען אז מען מעג שטופן קינדער אין די מחילה, פארוואס ווען איך בין ארויס קעגן דעם וואס מען שטופט קינדער אין די מחילה דעמאלטס האסטו אלעס פארשטאנען פונקטליך אז מען מעג און מען האט מיך געדארפט לייגן אין חרם, דו אפגעפרעגטער חזיר דו, דערמאן דיך נאר, געדענקסט? צו דו ביסט געווען דער רובע צו דו ביסט געווען דער נרבע, האסטו געזאגט פאר לייביש טייטלבוים, היק אביסל די מחילה ווייל מיין פיפי גייט נישט אריין גראד אינעם לאך. און ר' משה יוסל שווארץ האט עס געהערט האט ער אויפגעבראכן די טיר, ס'איז נישט געווען אפילו צוגעשפארט, ס'איז געווען נישט ביי די זייט פון די פענסטער נאר ביי די זייט פון די האל, און ער האט דערציילט דעם נעקסטן טאג פאר ר' משה יוסל. און ווען דו האסט אונטערגעשריבן בין איך געגאנגען אין די גאס, איך האב דיך געטראפן, איך האב געוואלט פרעגן וואו איך און נתן, דו לויפסט אוועק? זאג איך לויף לויף לויף, איך האב נישט קיין מורא, איך גיי דיר נישט נאכלויפן, דו בהמה וואס דו ביסט. אז דאס איז סקול דיסטריקט דאס האסטו נישט מברר געווען. אבער אז מ'מעג שטופן קינדער אין די מחילה און מ'מוז מאכן א שווייג דאס האסטו גוט מברר געווען. וואס אז דו ביסט ארויס קעגן מיר וועגן דעם. דו לאו-לייף וואס דו ביסט. דו שמוץ יאנג. עניוועי. ס'איז דא איינער אריה גוטמאן. ער איז זיבן און דרייסיג יאר אלט. ער איז פון איסט בראנזוויק ניו דזשערזי. און איך האף אז ער עסט ישן אויכעט. בקיצור ער האט געפליעד גילטי אז ער איז געווען אינוואלווד אין טרעפיקינג א מיינער, א קליין קינד. און טון וואס מען טאר נישט, געפליעד גילטי, אבער כ'האף אז ער עסט ישן מיט בושן און ער וואטשט דעם לשון מיט די אלע ליטווישע דרעק. כ'וואלט זאגן אז מען דארף זייער זייער שטארק וואטשן די קינדער, ס'איז דא די קעדילעק פון די ישיבות, ס'איז די בעסט אוו די בעסט, אין מאנסי האט יעצט ארויסגעווארפן כ'ווייס נישט וויפיל בחורים, א גוזמא, צוויי כיתות הער איך, און דער ראש ישיבה איז אריין אין די לאקער און ער האט געטראפן אז זיי האבן. אלע געהאט דראגס, זיי האבן געהאט פארנאגרעפי פיקטשערס, נישט אלע, אבער ס'איז געווען אין די ישיבה, שערט מען ווייל מ'עסט נישט אויף די פיקטשער, דאס לאזט מען איבער פארן חזן רויכער צו זעהן עפעס. כ'זאג נאכאמאל פארן עולם, אונז וועמיר נישט געווינען די מלחמה נאר צו רעדן אפען צו די קינדער אזוי ווי מען רעדט מיט זיי מודה אני לפניך און אנהייבן צו רעדן פון דראגס, עניוועי יעצט טאר מען דאך שוין נישט רעדן פונעם אייבערשטן עניוועי אין קיין ישיבות. עפעס מוז מען דאך רעדן, רעדן פון דראגס, כ'מיין ס'איז פונקט גוט אז יעצט טאר מען שוין נישט רעדן פונעם אייבערשטן, אונז זעמיר געווען די קנאי הדור, אונז האמיר אינזין געהאט די גאנצע וועלט האמיר אונז אינזין געהאט, עמנואל. יא יא, שטיי מיר אונז גוט. נאכאמאל אנזאגן דעם עולם, עטס ווייסט איך בין ענק נישט קיין שונא, קיינמאל נישט געווען און היינט אויך נישט, עטס זענטס אידישע קינדער, בעט דעם עולם אויף אומאן זומאן צו א וומאן זאל מען נישט לאזן די מענער פארן אז דער מאן זאגט אז ער וויל פארן זאג אים ער זאל איבערלאזן א גט און שלאג כפרות מיט אים אפילו אויף ארץ ישראל טאר מען אויך נישט פארן מען טאר נישט די אלע זאכן טאר מען נישט טון. די קהלתות אין שעות וואלט מען געגאנגען פראטעסטירן אן אים מען האט זיך אויסגעלאכט זיי האבן געזאגט קיינער זאל נישט גיין זיי ווען מען האט פראטעסטירט זאליגע גייט זיך אויסלערנען אונז זעמער נישט די אלטע ווייסט אין דברי יואל'ס צייטן האט אונז געקענט איינרעדן קינדער אין בויך קען קיינער מער היינט נישט איינרעדן גארנישט. אפילו די מעמעס קען מען שוין היינט נישט איינרעדן, ס'זענען געווארן אזאלעכע אפיקורסים די חברה, ווייל מ'האט זיי אביוזט, ס'איז ממש א שרעק וואס ס'גייט פאר. איך וואלט זאגן, איך האב ארויסגענומען פון די צייטונג פון די איד די אלע זאכן, און כ'האב געליינט וואס דארט שטייט, די סאטמערע זענען אזאלעכע ליגנערס, אז ווי האט וואלף גענאד געזאגט, ווען איך קום נישט פון סיגעט מארמאראש, וואלט איך געזאגט ס'האט נישט עקזיסטירט אפילו אזא שטאט, אזאלעכע ליגנערס זענען זיי. זיי זאגן אז מ'האט דורכגעקוקט אלעס, און זיי ברענגען אפילו אפאר שאלות און תשובות פון דארט, און זיי זאגן ס'איז אלעס כשר, ס'איז אלעס גוט, ס'איז אלעס פיין. יעצט וויל איך ענק עפעס זאגן. זיי האבן דורכגעקוקט, און זיי האבן אריינגעשטעלט דאס וואס זיי האבן געוואלט אריינשטעלן. אבער ווען איינער קוקט עס דורך פון עי טו זי זעהט ער ס'איז דא אזויפיל אפיקורסות און מינות און כפירות. שטייט דארט אזוי, ס'איז דא וועגן בריאת העולם איז דא עטליכע שיטות. איינס איז אזוי ווי שטייט אין חומש בראשית ברא אלקים, און די אנדערע איז איך וויל נישט זאגן אפילו ס'איז מינות וכפירה, און דאס אלעס האבן זיי נישט געטראפן אז ס'איז דא אן עוולה דערין, קען זיין זלמן לייב פיליפ איז גערעכט, ער קען נישט קיין ענגליש, ער ווייסט נישט וואס דארט שטייט, מעיבי הי איז רייט, און נאכדעם האבן זיי גערעדט דארטן וועגן חתונה האבן, ס'איז דא עטליכע שיטות אין חתונה האבן, חתונה האבן א מאן מיט א מאן, א פרוי מיט א פרוי, א מאן מיט א פרוי, א פרוי מיט א מאן, איך קען נישט גלייבן וואסערע א ליגנער סאטמאר איז געווארן, איך זאג ענק באמת, אזאלעכע ליגנערס, די גמרא זאגט אז. מילתא דעבידא לגלויי, לא משקרי אינשי. נו, ווען יעדער ליינט דורך דעם צייטונג זעהט ער דאך וואס דארט שטייט. זיי ווילן אונז היינט פארקויפן לגיונות און זיי מיינען אונז וועמיר זיך לאזן? נאו וועי! זיי קענען אונז מער נישט פארקויפן די לגיונות, די אלע לגיונות זענען געשטארבן ווייל אונז האב מיר היינט עס מיר אונז ווייטעמינס און נישט טשיקן זופ ווען אונז האב מיר א קאלד. אונז פארשטיי מיר וואס ס'גייט פאר, אונז קען מיר ליינען א שפראך און א דאנק צום אינטערנעט זעהט מען אלעס. און די פאקט וואס זיי האלטן ביי זאגן אזאלכע לגיונות האבן זיי פארלוירן זייערע קרעדענטשעלס אויף אייביג, זיי קענען אונז היינט שוין נישט פארקויפן גארנישט, וואטעווער דעי סעי, זאלט איר וויסן איז א ליגן, ס'איז נישט צום גלייבן וואס זיי האבן געטון מיט כלל ישראל, ווי יענער רב האט געזאגט אז ס'שווינדלט פופציג מיליאן דאלער זעט מען אלעס אנדערש. גמרא זאגט, מילסא דעבידא לגלויי, לא משקרי אינשי. זיי זענען גאנץ נישט קיין מענטשן, זיי גייען נישט אריין בגדר פון מענטשן, כ'דענק מ'האט פארציילט אין חדר אז די רבי איז געווען אין ארץ ישראל און מ'האט אים געברענגט תלמוד תורה קינדער וואס זיי לערנען די מאדערנע תלמוד תורה'ס און ס'איז געווען דארטן אזא ביכל, ס'האט געהייסן דאכט זיך מיר ילדי סיני, און דארט איז געשטאנען באשריבן דער חומש אויף א מאדערן היברו, האט די רבי געזאגט איך וויל עס זען, די רבי האט זיך געריסן די בארד, אזויפיל כפירה אריינצולייגן אויף איין עמוד? ס'געווען א דיק ביכל, זיי האבן דארטן גוט מסביר געווען אז משה רבינו איז געווען א גוטער העלד און א שר צבא און ער האט געקענט גוט פירן א מלחמה, אזאלכע זאכן איז דארט געשטאנען, ס'איז גאנץ נישט געשטאנען אז ס'איז געווען א קריעת ים סוף, ווייל די וואס האבן עס געשריבן האבן נישט געגלייבט דערין, ווילט עטס יעצט נעמען אונז און מאכן פאר אפיקורסים? נעה, עטס וועטס נישט מצליח זיין. אונז זעמער שוין צו אלט און צו דורך געבאקן מיט אלע ענקערע לגיונות. כ'וואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך און ארויף לייגן אז ס'קומען געסט אויף לאנדאן מ'גייט שנארן בפרט נאך פאר די אומאן זומאן וומאן חברה און ס'געשעהט רעיפס וואן עפטער די אדער נאך יעצט אויך אפגעקאלט אז מ'דארף רעדן דערפון זאל נישט אריינלאזן קיינעם אפילו ווען זייער רעבע לעיזער בערלאנד זאל קומען טוט עטס אים אויך נישט אריינלאזן ווייל ער האט די לענגסטע ערווה פון אלע אינאיינעם א חזר א מניוול. איך וויל בעטן דעם עולם אז ס'קומען מענטשן און זיי גייען נאך געלט אז עטס זאל אפילו נישט אריינלאזן אין שטוב, ווילסט צו געבן געלט געזונטערהייט, אין בית מדרש דארט מעג מען גיין. צו מיר קומען אסאך מאל מענטשן און קלאפן ביי די טיר, זאג איך אנטשולדיגט, איר קומט דאך אין שול אויכעט, וואס קומט איר צו יענעם אין שטוב, איך ווארף זיי ארויס. יענער ווייסט דאך נישט אז איך האב נישט קיין שול וואו צו דאווענען, ענפערט ער נישט, גייט ער ווייטער, אך אבער די ספרדים, פארוואס האט מען זיי נישט צוגענומען מער ווי איין ווייב, פארוואס מעגן זיי חתונה האבן מיט צוויי ווייבער און מער אויכעט, פארוואס? ווייסט פארוואס? ווייל ווען דער רבינו גרשום זאגט זיי איך לייג ענק א חרם אן צו נעמען נאך א פרוי נעמען זיי ארויס גראד א האק און זיי האקן אים אפ דעם קאפ דאס וואלט ווען געווען ווייסט די חברה וואלטן זיך נישט געלאזט און אזוי פארטיקולער מיט די ווייבער זיי האבן ספעשל שעיווינגס וואס זיי שניידן אפ די האר פון די פיס די ווייבער וואס האבן נישט צו טון אן אנדער ווערק איך געהאט אמאל א שאלה א פרוי זאגט אז זי האט זיך פארגעסן אפצושניידן די פיס האר און זי איז שוין געגאנגען אין מקווה און נארמאל זי שניידט עס אפ האט זי געוויסט טאר מען נישט זי האט טאקע גוט געוויסט אז כל העומד ליגזז כגזוז דמי ס'זאל גיין א א יענער אומגליק א שאלה אין הלכות נידה. איטס אבער וואס זאל איך טון מיין מאן איז א רוצח ער וויל מיינע האר איז גאנע קיל מי. עניוועי. סאו דאס איז וואס איך וויל ענק זאגן. איר זאלט זייער וואטשן פאר די ספרדים פאר די פרענקען זאלט עטס וואטשן און מען זאל אויכעט זיי נישט אריינלאזן ווילסט צו געבן געלט געב זיי ווילסט צו נישט געבן געב זיי נישט ס'נישט קיין מצוה. אבער מען זאל וואטשן נאר אין שול זאלסטו מיט זיי האנדלען. יעצט עס קומט אזא צייט ווי סוף יאר און די נייע יאר די ראש השנה, און ס'איז א צייט ווי מען דארף זיך אנהייבן אביסל מתבונן זיין אז אונז גיימער ממליך זיין דעם אייבערשטן נאכאמאל יעדע יאר מיט א נייע שטארקייט און מיט א פעסטקייט מיט א צוגעזאגקייט, דער אייבערשטער פארלאנגט פון אונז זאל מיר אונז טון, און מען דארף ווי מען זאגט זיך אונטערנעמען, מען גייט זיך נעמען אין די הענט אריין, שטאט מען זאל טון די זאכן האט מען זיך מיישב געווען מען גייט אויף א נייעם וועג, קאשוי רב האט אמאל געזאגט, וואס איז דער אייבערשטער אזוי ברוגז געווען אז ער האט געברענגט א מבול אויף די וועלט? געמאכט משכב זכר, מען האט חתונה געמאכט א זכר מיט א זכר, נו וואס איז דער אייבערשטער אזוי ברוגז געווען? קומט זיך טאקע כרת פאר דעם משכב זכר אבער. גייען אומברענגען די גאנצע וועלט אפילו בעיביס זענען געשטארבן? פון יונקי שדים קאשוי רב מסביר געווען אז עס קוקט אין מדרש שטייט א מורא'דיגע ווארט היו כותבין כתובה לזכר אט אזוי נישט דאס אז מען האט געטוהן די עבירה אליינס האט דעם אייבערשטן אזוי געבאדערט. נאר אז דו האסט עס נאך ליגעלייזד, דו האסט געמאכט א כתובה לזכר, דאס האט דעם אייבערשטן געבאדערט. האט ער מסביר געווען אמאל אין איינע פון זיינע דרשות, מען מאכט א זאך ליגעל איז די פשט מען פייפט ממש אריין אינעם אייבערשטן, מאכסט עס נישט ליגעל קען מען נאך זאגן, רבונו של עולם ס'איז געווען א גרויסע יצר הרע, ס'איז געווען שפלות הדור, מען קען נאך עפעס דרייען. אבער אז די גייסט עס מאכן ליגעל וואס קענסטו אויף דעם ענטפערן? ווייסטו דער אייבערשטער לאזט עס נישט און דו מאכסט עס ליגעל און דו זאגסט אז ס'איז גוט. דאס איז די גרעסטע אומגליק. יעצט. די בני תורה האבן אראפגעווארפן דעם גאנצן עול פון דער תורה. עד כדי כך אז זיי זעען שוין נישט איין קיין שום פראבלעם אין לערנען די אלע מינות כפירה גוי'אישע ביכער. געדענק. אמאל געווען א וועבערמאן, אנדערע עס איז געווען מיידלעך וואס האבן עס געטון, מען פלעגט אויסשטרייכן טעלעוויזשען פון דעם בוק ווייל א מיידל זאל נישט פרעגן וואס דאס איז, מען פלעגט אויסשטרייכן א בוי, די ווארט בוי האט מען אויסגעשטראכן, פראבירט צו האבן אן ערנסטן חינוך. איך האלט אז דאס איז געווען ערנסט, איך האלט ס'איז געווען גוט משוגע, אבער למעשה געווען וואס זיי האבן געהאלטן אז דאס וועט מאכן א פגם אינעם חינוך פון די קינד, זיי האבן נישט געוואלט די קינד זאל פארפארן אין אנדערע מקומות נעמען זיך אינוועסטיגעיטן וואס דאס איז, א טעלעוויזשן מיט א בוי, איי זי האט א ברודער אין שטוב? די משוגעים האבן דעמאלטס אזוי געהאלטן. אבער מען זאל נעמען און מען זאל לאזן אז דער גוי זאל אונז געבן קוריקולעמס? איז דאך א חוצפה וואס די וועלט האט עס נישט געהערט. יעצט דאס איז נאך נישט די גרעסטע חוצפה וואס איז דא, קומט נאך א גרעסערע חוצפה. ווייסט וואס די חוצפה איז? אז מען וויל אונז נאך איינרעדן, מען שטעלט אריין אין איד און אין אנדערע פלעצער רעקלאמעס אז ס'איז גארנישט ראנג מיט דעם, און מען ווייזט אונז איבער, אדער מען פרובירט איבערצוווייזן, אז ס'איז גאר שטייט דער'ס נאטינג ראנג מיט איט. דאס איז זייער א גרויסע פארברעך, אויף דעם קען ענק דער אייבערשטער נישט מוחל זיין. זינדיג, די זינדיגסט, דארפסט האבן די פאר דאלער, ווייס כאטש אז די זינדיגסט. טאמער א קינד וועט אמאל פרעגן א קשיא, וויאזוי האט מען געלאזט ליינען די בוקס, וועט מען זאגן, מען האט געזינדיגט, נישט אז מען מעג. דא פארן מיר אונז זייער זייער ראנג. ביי אונז האט מען ליגעלייזד משכב זכור אויכעט, ווייל והא ראיה ס'איז געקומען אַכט און דרײַסיק רבנים ימח שמם וזכרם, און זיי האבן דאך נאך גאר מיך געלייגט אין חרם. עס טייטש אזוי, די זיי טי און משכב זכר דאס מעג מען, ס'איז מותר לכתחילה, אז ס'קומט איינער וואס איז דיר מוחה דארף מען אים לייגן אין חרם, אבער ווי קומט עטס יעצט אן? עטס קומטס נישט אן אין ערגעץ, וואס איז געשען מיט די גרויסע הארעוואניע פונעם רעבן וואס האט אריין געלייגט כוחות, און וואס איז געשען מיט די אלע אנדערע זאכן וואס מען האט מוחה געווען איבער די גאנצע וועלט דער האט דאס געטון דער יענער האט יענץ געטון, וואס האט עטס מוחה געווען? זענטס די זעלבע דרעטליגערס ווי יעדער? א ממש א עוון פלילי וואס דא גייט פאר, מען האט אריינגענומען מחנכים אזאלכע יצחק שטערן, יצחק לבנה שטערן, ער לא קרא ולא שימש, ער גארנישט, פיסטע שטריק וואס מען האט אים ארויסגעווארפן פון ענגלאנד, געקומען דא אהער, מען האט אים איבערגעגעבן אלע יונגע קינדער, און ער פירט עס, און ער נוצט עס אויס פאר זיין אייגענע שייגעץ שטיק, מען מאכט געלט פון ארץ ישראל, מיט גיין מוחה זיין, און מען דארף אויף דעם מוחה זיין, אויף יענעם מוחה זיין, אזא פנים האט אלע ענקערע מחאות, ווען ס'קומט צו ענק, זענט עטס אינגאנצן פארלוירן. מען נעמט מחנכים און מען זאגט זיי זאלסט אונטערשרייבן אז ס'איז אלעס גאר גוט, זאליקא די ראש הליידיגייערס ער האט גאר אונטערגעשריבן אז אלעס איז גוט און יעדער שרייבט די רבי האט געוואלט אז ס'זאל אזוי זיין, ס'איז שוין ממש אנהערד אף. וואס דאס טוט איז אז מען וועט עס קיינמאל נישט קענען צוריק דרייען, אז ס'וועט שוין בלייבן אזוי א פלעק לדורות. יעצט די שאלה איז ווי זענען אלע געטרייע מענטשן שבט לוי? משה רבינו שרייט מי לה' אלי, קיינער קומט נישט. אָט דער שטאָט, דער זילבער, זאָגט נאָך, אַז ס'איז גוט, און יענער זאָגט, אַז ס'איז גוט, און די מחנכים זאָגן, אַז ס'איז גוט, און ס'איז נישט גוט. איך האָב געלייענט דאָרטן זאַכן. איך בין געזעסן שבת עטלעכע וואָכן. איך האָב אַלעס דורכגעלייענט. ס'איז פֿול מיט מינות און כּפירה. און אַלעס איז בײַ אים גוט? אויב אַזוי, איך ווייס נישט, איז די גאַנצע מלחמה, וואָס האָט צאַצט קעגן ציונות, איז דאָך אויך גוט דעמאָלט? וואָס איז שלעכט מיט די ציונים? ס'איז שלעכט, אַ חילוק, צי דער ציוני האָט דאָרטן געקומען אי-ליגעל אויף ארץ-ישׂראל און האָט עובֿר געווען אויף די שלש שבֿועות, צו מ'לערנט דא אז בראשית ברא אלקים איז אויכעט א שיטה אין בריאת העולם, אין די תורה שטייט אזוי, אנדערע האלטן אנדערש, אזוי שטייט דארט, כ'האב עס אליינס געליינט, ממש א שאנדע, א שאנדע, געווען אמאל א צייט ווען מ'האט זיך געשלאגן מיט אהרן טייטלבוים, געווען דעמאלטס מיטן סקול דיסטריקט, ווער ס'געדענקט, האט ער געזאגט אזוי. דער סקול דיסטריקט איז א פאסט אפיס, אזוי ווי די פאסט, ס'איז באגאון ביי די גאווערמענט, און א פאסט אפיס דארף אויך זיין א מזוזה? מסתם נישט זאגט ער, מ'דארף דא אויך נישט זיין. צו אהרן טייטלבוים, איך וויל פארשטיין, פארוואס איז דיין הויז נישט קיין פאסט אפיס? פארוואס דארף דיין הויז יא א מזוזה? מיט וואס איז דיין הויז אנדערש ווי א פאסט אפיס? מיט וואס איז יעדן איד'ס הויז אנדערש ווי א פאסט אפיס? נארוואס, האסט געוואלט כאפן דעמאלטס גרויס געלט, און דו האסט דיך שוין אנגעזעטיגט, ווייל ס'גייט שוין. דו דארפסט שוין נישט יעצט אונטערשרייבן גארנישט, דו האסט שוין אונטערגעשריבן צוואנציג און דרייסיג יאהר צוריק, און יעדער מאכט א שווייג און ס'באדערט קיינעם נישט, און שוין. אבער אונז זעמער קלאר אין דעם רעב'ן זכרונו לברכה'ס שיטה, אונז ווייסט מיר קלאר וואס דער רבי האט געהאלטן, אונז ווייסט מיר אז דער רבי האט געוויסט אז אין זיין מוסד נעמט מען נישט קיין געלט פון די גאווערמענט, דאס ווייסט מען קלאר. און יעדער איינער האט גענומען מ'האט אים געלאכט אין פנים פאר דעם אלטן רעב'ן, און אז אונז גיי מיר דאס צולאזן ווייס איך נישט בכלל ווי קען מען צוגיין שרייען המלך, וואסער המלך? שריי ה יו עס גאווערמענט מיט די גרענטס מיט די פאנדס, וואס שרייסטו המלך? נאכדעם זאגט מען אסאך מאל ביים דאווענען. אם כבנים אם כעבדים, אונז זעמיר נישט קיין בנים אונז זעמיר נישט קיין עבדים אונז זעמיר דאס ארגסטע וואס ס'איז דא אונז זעמיר מכחיש ממש אלעס וואס ס'שטייט אין די תורה און אלעס פארוואס טוהן מיר דאס גייט נישט מיט א גאן די אלטע צייטן אין יוראפ פלעגט מען זאגן אז דו'סט זיך נישט שמד'ן וועט מען דיך שיסן די גאווערמענט גייט דא אויף אן אנדערן צוגאנג שיס נישט קענסט לעבן געזונטערהייט כ'געב דיר כ'על דיר געבן געלט כ'על דיר געבן אזא פרייז אז דו זאלסט נישט קענען אפזאגן ממילא טוט מען וואס מען וויל, און מען נעמט רבנים, און די אלע רבנים שרייבן אונטער אז ס'איז גוט. איך וויל דער עולם זאל זיך בארעכענען א קלייניקייט. איך האב געזאגט אז מען טאר נישט מאכן משכב זכר. און איז דען איינער מחולק אין די פסוק מען טאר נישט מאכן משכב זכר? קיינער נישט מחולק אין דעם. נישטא אין דעם קיין חלוקי דעות. שטייט ואת זכר לא תשכב משכבי אישה. קיינער נישט מחולק אין דעם. איז אויב קיינער איז טאקע נישט מחולק אין דעם, וויאזוי איז געווען אז אַכט און דרײַסיק רבנים שקצים ימח שמו'ניקעס האבן אונטערגעשריבן אז מען זאל מיך לייגן אין חרם, האבן מיך געלייגט אין חרם. וויאזוי איז דאס געשען אזא זאך? און עס שטייט אין פסוק אז משכב זכר איז אן עבירה. איז דאך נישט שייך מען זאל לייגן א מענטש אין חרם, איך האב בסך הכל נאכגעזאגט א פסוק אין חומש. שטייט ווידעראום נישט אז ס'איז אן עבירה. איך וויל פארשטיין און וואס איז דעמאלטס טייטש ואת זכר לא תשכב משכבי אישה? וואס גייט דא פאר באמת? האבן די רבנים אזא חוצפה אז זיי קענען מכחיש זיין א פסוק אין חומש? ווען א איד זאגט אז אין חומש שטייט אזוי לייגט מען אים אין חרם ווייל אזוי ווילן די רבנים? די גאנצע אישו וואס דא איז פארגעגאנגען יעצט דאס איז א בנין אב לכל חטאות איז דא דא אזא גוף אזא באדי וואס צווינגט יעדן מען זאל טוהן וואס זיי ווילן אז דו טוהסט נישט צינדט מען דיר אן די שול מיט אנדערע צרות שוין קומט דאך אויס אז ווען א רב זאגט דיר היינט א מיינונג אפילו ווען ער רופט עס דעת תורה, איז עס תורה מיט אן אלף אן אוקס, האט קיין שום ריאליטי נישט און קיין שום תוקף נישט, ווייל דאס זעלבע האבן זיי דאך געטון צו מיר אויכעט, האבן מיך געלייגט אין חרם, פארוואס? וואס האב איך געטון? געזאגט אז אין חומש שטייט ואת זכר לא תשכב משכבי אישה, און לייגט מען א מענטש אין א חרם? זיי פארשטייען דאס? איז במילא איז דאס א סיריעס פראבלעם וואס דא גייט פאר, אויב די רבנים קענען אונטערשרייבן. א חרם אויף א מענטש און ער זאגט בסך הכל א פסוק אין חומש, אויב אזוי לאמיר פארשטיין ני ני ני איז דאך דאס זעלבע יעצט א מענטש זאגט אז דו ביסט בוגד אין שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד און קוק אהער דו לאכסט דיך אויס און דו טוסט גארנישט, וואס גייט זיין דא פון די וועלט? וואס גייט זיין פון אידישקייט? וואס גייט זיין פון די תורה? ממש נישט צו פארשטיין וויאזוי נידריג אונז פאלן מיר. האלט אין איין פאלן נאך נידריגער, נאך נידריגער, און נאך נידריגער, ממש נישט צו פארשטיין וואו די וועלט. רבותי, מי להשם אלי, מען זאל זיך נישט לאזן פון די שקצים, און אפילו ווען ס'איז אונטערגעשריבן זאלי קאהן האט געטון דעם שייגעץ שטיק מיט דרייסיג יאר צוריק, און יעצט טוט ער דעם שייגעץ שטיק, געצל בערקאוויטש האט דעמאלטס געזאגט סיגניטשער אן פאן, מ'האט נישט געקענט צו קיינעם רעדן א אידיש ווארט, דאס איז וואס דא איז געשען, און. ס'וועט קומען א צייט וואס די אלע גרויסע תלמוד תורה'ס און די מיידל סקולס וואס זיי נעמען די גרויסע געלטער פון די גאווערמענט, אויף דעם זענען זיי מוותר אויף אידישקייט, מוזן ארויס נעמען פון דארטן די קינדער. מען קען דאס נישט צולאזן. ממש מ'וועט עס נישט קענען צולאזן, אבער ס'איז נישט געפערליך, ס'וועט נישט אונטערגיין, ווייל סאטמאר וועט קומען מיט זייערע טעראר אפאראטן, אזוי ווי זיי זענען געקומען יארן צוריק ווען מען האט געזאגט אנדערש ווי די רעבע און אזוי ווי זיי זענען געקומען מיט טעראר אפאראט דעמאלטס און דעמאלטס זיי האבן זיך געהאט זייערע וועגן ווי אזוי זיי האבן דאס אלעס ערלעדיגט פליז ס'איז א שאנדע וואס ס'גייט, וואסערע א פנים קען מיר אונז צוגיין יעצט צום אייבערשטן און רבונו של עולם זיי אונז מוחל וואסערע א פנים גיין מיר אונז צו דער אייבערשטער זאל העלפן זאל אונז חונן דעת זיין ער וועט עס נישט אראפנעמען דער אייבערשטער ניין דאס איז אונזער נסיון ער ווארט אז אונז זאל מיר מאכן דעם נעקסטן מאוו. לאזן זאליקו מיט די שקצים האדרעס טאדרעס מיט די אלע חברה מאכן זייער נעקסטן מאוו. מיך געלייגט אין חרם פאר גארנישט פאר זאגן א פסוק אין חומש, האט אויך די רבונו של עולם געזאגט לאמיך זעהן ביסט יעצט אליינס, לאמיך זעהן צו דו'עסט דיך שלאגן צו דו'עסט אויפגעבן, ברוך השם כ'האב נישט אויפגעגעבן, ווען כ'האב מיך געשלאגן, ברוך השם ס'האט נושא פירות געווען. אייבערשטער זאל העלפן מ'זאל תשובה טוהן, זיך נישט לאזן פון די שקצים. און מען זאל אים איבערבעטן זאל אונז פארשרייבן א גוט געבענטשט געזונט יאר, א יאר וואס זאל נישט זיין פול מיט אזויפיל מינות וכפירה, מען רעדט נישט פון ארץ ישראל, מען רעדט דא ביי אונז אין אמעריקע, דער אייבערשטער זאל אונז שוין אויסלייזן פון די אלע גלות'ן, א גוטן און א פרייליכן שבת און א גוט געבענטשט יאר.